א גוטן ערב שבת קודש פרשת ואתחנן. כ'האב געוואלט מעורר זיין דעם עולם זייער א וויכטיגע זאך, עס קומט יעצט שבת נחמו, דער אמת איז יעדער האט תשובה געטון, יעדער האט זיך געריסן, ווי מען זאגט, צובראכן דאס הארץ פארן אייבערשטן, בית המקדש חרוב, דער אייבערשטער האט נישט קיין הויז, דער אייבערשטער דרייט זיך נעבעך און ער זוכט וואו אריינצוגיין, ס'איז זייער מסכים צו די געוואלדיגע דרשה וואס דער תניא האט געזאגט מלך בשדה, דער אייבערשטער דרייט זיך אין פעלד, און. ער רעדט פון אלול, נישט קיין חילוק, דער אייבערשטער דרייט זיך נעבעך אין פעלד. האב איך געוואלט זאגן פארן עולם, בקיצור נמרץ, עטס ווייסט, ס'איז דא אזא מין זאך ווי וויסקי, ס'איז דא דראגס, ס'איז דא גערלס, ס'איז דא בויס, איך וויל בעטן שטארק דעם עולם, געווענטליך יעדן שבת נחמו איז דא צרות, מ'גייט צו די באולינג עליס, מ'גייט נאך ווייטער, מענטשן האבן קארס, ס'געשעהט די ארגסטע זאכן וואס ס'קען נאר געשעהן, און ס'מורא'דיג וויכטיג מ'זאל רעדן פון דעם, ווייל יעדער דארף קאנטראלן זיין האזבענד און זיין ווייף, און זיין גוירלפרענד, און זיין בויפרענד, איז ווערי ווערי אימפארטענט. דער אייבערשטער וויל ברענגען משיח און ער וויל בויען בית המקדש, און ער געבט א קוק וויאזוי מ'פירט זיך אויף שבת נחמו, זאגט ער, עי, ענאדער יער טו גאו, שבת נחמו איז זייער א סכנה'דיגער שבת, דער עולם פרייט זיך, דער אייבערשטער זאגט נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דער אייבערשטער זאגט טרייסט אייך מיין פאלק. ס'איז זייער גוט, אבער די תורה דארף מען נאך ווייטער האלטן. זייער אבאכט געבן, נגיעות מיינט מען טאר נישט אנרירן א פרוי וואס איז א נדה, אפילו איז זי יא פארהייראט אפילו זי נישט פארהייראט, מען טאר איר נישט אנרירן בדרך חיבה, ס'איז א לאו פון גילוי עריות, און מען דארף זייער וואטשן וואס מען טוט, ווייל פון איין טאטש. קומט א צווייטע, און נאכדעם האט מען גארנישט אויפגעטון מיטן גאנצן שבת נחמו, מען האט גארנישט אויפגעטון מיטן גאנצן פאסטן תשעה באב אויך נישט, מען האלט דארט וואו מען האט געהאלטן אמאל, סאו איך וויל בעטן דעם עולם זייער שטארק, מעיק שור יו דאנט געט קעריד אוועי, פארט נישט אין די אלע פארשידענע אוט אוו טאון, אוט אוו סייט האטעלן. מאטעלן, און מען נעמט נישט חלילה מיט א מיידל וואס איז א נידה, און ווער שמועסט נאך אז זי איז אן אשת איש. און אפילו זי איז נישט קיין נידה און זי איז געגאנגען אין מקווה, איז א כלה בלא ברכה אסירה לבעלה כנידה. און ווער שמועסט נאך מען נעמט נישט מיט א בחור צו שטופן אים אין די מחילה, דאס איז אויכעט כריתות, דא איז נישט די. הנאה בכריתות, דאס וואס מען טאטשט זיך, דאס אז מען לייגט אריין כמכחול בשפופרת, אז מען לייגט אריין זיין גומי, דער אבר האט אזא הארטע גומי, אז דו שטופסט דאס יענעם אריין אין די מחילה, דארטן וואו עס איז דא אזא כרכשתא, איז דא אזא גומי וואס ס'ציט זיך אויס ווען מען גייט גדולים, און ס'מאכט זיך צו ווען מען ענדיגט, און די זעלבע גומי איז דא ווען איינער גייט אריין דארט מיט זיין אבר, מיט זיין פופיק. יעצט ווען דו רירסט עס נאר אן נשיקת אבר ביסטו שוין עובר ווייל די גומי איז געשעיפט, די קעפל פונעם גיד פון די עטרה פונעם פופיק איז געשעיפט אזא אופן אז אונטן האט עס גארנישט נאר אויבן האט עס, ממילא אז דו רירסט נאר אן ביסטו שוין אריין, אז ביסט אריין אינגאנצן ביסטו שוין עובר אויף כריתות. איז און נאכדעם, און דער בחור האט נאך א פראבלעם אז דו ווערסט א קישוי אבר און דו קומסט צו צו השחתה צו זרע לבטלה, די אלע זאכן דארף מען זייער אבאכט געבן ווייל וועגן דעם האט דער אייבערשטער חרוב געמאכט דעם בית המקדש, ס'דיו לבא מן הדין להיות כנדון אז דער אייבערשטער גייט נישט צוריק בויען דעם בית המקדש אויב מען טוט די זעלבע עבירות. ווען מען זאל זיך קענען איינהאלטן שבת נחמו אליינס, כאטש שבת נחמו, גראד נאכדעם וואס מען האט מתאבל געווען אויפן חרבן, דאס אליינס גייט ברענגען מורא'דיגע מורא'דיגע רוזולטאטן, טראסט מי, רבותי, עטס ווייסט נישט וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, ער זעט א מענטש האלט זיך איין איין מאל א קלייניקייט איז עס ביי אים מורא'דיג חשוב, און זאגן פאר דעם גערלפרענד וואס דו האסט אפגעשמועסט דו גייסט מיט איר שטופן שבת נחמו, צו זאגן ליסן ס'קומט צו צו חילול שבת אויכעט, מען פארט אום שבת אויך, און אין די האטעלן צינדט מען אן די לייט און די טעלעוויזשן און די האט וואדער, מען זאל זיך קענען גוט אפוואשן. לפני תשמיש, פארן סעקס און נאך סעקס, און נאכדעם אז דאס נאך טוהן וויאזוי יענקי דאסקאל זאגט, יענקי דאסקאל'ס אנוסה זאגט, יענקי דאסקאל, דאס מיידל וועם ער האט מפתה געווען צו מאנוס געווען, אז ער האט געמאכט אראל סעקס מיט איר אויך, דאס מיינט אויסער דעם וואס האט ער אריינגעשטופט אין לאך זיין פיפיג, האט ער איר נאך אויסגעלעקט ביי די וואדזשיינע. אזוי שרייבט זי אין קאורט. יעצט יענקי, קודם כל ביסטו דאך א חזיר, ס'איז דאך גרויליג, און נאכדעם אז טאמער זי וועט האבן פונקט דעמאלטס געהאט די וסת, דעמאלטס וואס האסטו געטון? האסט אריינגעלייגט דם, דם איז נאכאמאל א פראבלעם, אויסער דעם וואס ס'איז נישט סענעטערי, די רמב"ם האלט אז ווען איינער טרינקט דם נידות שטארבט ער, ס'אזוי דעינדזשערעס, איז דא א קשיא וואס די מהרש"ם פרעגט. ס גמרא זאגט דאך אז דם נידות קען מען געבן פאר די קאץ, איז א קשיא אויפן הייליגן רמב"ם, אבער דער אמת איז ס'איז נישט קיין קשיא, א פייגל קען זיצן א גאנצן טאג אויף די עלעקטריקל ווייערס, עס ווערט נישט עלעקטריזירט, א מענטש טאטשט עס שטארבט ער, סאו אבוויעסלי דער איז דיפרענט נעיטשערס, און דער איז דיפרענט, עס איז אנדערש צוזאמגעשטעלט יעדע זאך, און די קאץ קען זיין זי איז שוין אזוי אימיון, דע חוץ דעם א קאץ עסט פון אלע מיני שמוץ און פון אלע גארבידזשן, א מענטש זאל עסן אזא מין זאך וואס א קאץ עסט? איז ער שוין לאנג לאנג לאנג פארגיפטעט און אינפעקטעט. יעצט וויל איך ענק זאגן, עטס מוזט פארשטיין נאך א זאך, דו טאטשט אן די מיידל, דו שפילסט דיך ארום, דו מיינסט אז דאס איז לאוו, יו געט היי, יו געט עראוזד, און נאכדעם לייגסטו דיין פינגער אין דיין מויל, וויטש מינס יו געט אין קאנטעקט פון די דזשערמס וואס די מיידל האט, די רעדט, איך רעדט ווען דו טאטשט איר וועדזשיינע און נאכדעם לייגסטו די פינגער אין דיין מויל, נאכדעם דאס אלעס איז ווען מען רעדט נארמאל, נארמאל מיין איך צו זאגן אז. ס'איז נישט אינוואלווד נאך קיין דראגס. יא אבער היינט איז דאך שוין ליגעל מאראוואנע. און ס'ווערט שוין אינוואלווד דראגס דעמאלטס איז סאו אוט אוו קאנטראל אז דו ווייסט שוין נישט וואס טוט זיך מיט דיר. און דאס איז זייער זייער דעינדזשערעס. כ'בעט דעם עולם, רבותי, פלעי איט סעיף. אמאל קומט איינער און ער עסט טונא פיש.

אנפעיר און אנהעלטי און אן הלכה'דיגע סעקס, יו אר קילינג יורסעלף, סאו וויי נאט ליוו א פיעספול לייף, דאנט קיל יורסעלף, זיי נישט משוגע, דאס איז דער מעסעדזש פאר שבת נחמו, דאנט לוז יורסעלף, ווייל דער אייבערשטער קוקט ארויס, ער האט טאקע געזעהן, יעדער האט געזעסן, מ'האט געוויינט, חורבן בית המקדש, א מעשה, א געשעפט, אלעס איז פיין, וואס געשעהט ווען יו גאו בעק טו ריאליטי, ווי האלטסטו דעמאלטס? כ'האב געהערט אמאל זייער א שיין ווארט פון קלויזנבורגער רב האט געזאגט אזוי, אין צאנז האט מען געזאגט סליחות. זונטאג פארטאגס, דאס טייטש אזוי, מען הייבט אן צו זאגן סליחות מוצאי שבת, אין די גאנצע וועלט זאגט מען צוועלעווע צו איינסע ביינאכט, אין צאנז האט מען געזאגט פארטאגס, האט קלויזנבורגער רב מסביר געווען פארוואס האט צאנזער רב געטוישט אז מען זאל אנהייבן פאר טאגס, איז עס זייער א שיין ווארט, זאגט ער, יא, דו ביסט שלש סעודות צווישן עולם, דו ביסט מקבל אויף דיר השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שמע ישראל, יא, דעמאלטס וועסטו זיין ערליך, אבער די מינוט ווען דו גייסט ארויס דערפון, דו גייסט אהיים, קומסט צוריק מיטן ווייב, מיט אלע תאוות, מיט אלע תענוגים, דעמאלטס וויל איך זען ווי אזוי דו זעסט אויס ווען דו קומסט צוריק אין בית מדרש, איך וויל דיך קודם זען אינדערהיים אויך. און די זעלבע האב איך געוואלט אויך מעורר זיין, יעצט קומט דעם פאפא רב'ס זכר צדיק לברכה'ס יארצייט, דער ויחי יוסף, פאר צוויי יאר צוריק האט מען אויסגעלאשן אלע לייטס נישט נאר אין בעסמעדרעש נאר פון שטעטל, פארוואס? ווייל זעהט אויס ווען מען זאגט השם מלך איז די מלאכים וואס זיי קומען צו פליען האבן מורא פאר ליכטיגקייט קומען זיי נאר אין די טונקל, ס'איז אזא חוצפה און אזא עזות, אז ווייסט וויפיל פלעצער מען האט שוין אויפגעהערט אויסצולעשן די לייטס? מען טאר נישט אויסלעשן די לייטס. עניוועי זאגט מיר איינער א בחור איז געפארן הייליגערהייט צום הייליגן ויחי יוסף און ער וויל זיך געוואלט הייליגן דארט אלעס און ביי שלש סעודות ווען דער רב האט געזאגט השם מלך ס'איז געווען אזוי טונקל אין גאנצן שטעטל איז נישט געווען קיין לייט און איינער איז געווען פלוני רבעני לאונסו אזוי האט ער מיר פארציילט שרייען האט ער נאך מורא געהאט ווייל ס'איז דאך ווייסט איך ס'איז נאך דא היינט אזאלכע וואס האבן מורא און ער ווייסט נישט ביז צום היינטיגן טאג ווער יענער איז ווייל ס'איז געווען אזוי טונקל. ער זאגט ער האט א חשד ווייל נאכדעם ס'אנגעצונדן די לייט האט ער געזעהן ווער ס'איז געשטאנען לעבן אים און יענער איז א פעדאפייל א באקאנטער אבער פון חשדות קען מען נישט בויען איטס אידער יו סא אר יו דידנט סא רבותי לאמיך ענק פרעגן דער בחור האט זיך שוין מקדש און מטהר געווען ער האט שוין געמיינט ער וועט פליען אין הימל און איז אריינגעפלויגן איינער אין זיין תחת אריין רבותי. די אלע פארענטשעס און די אלע געשטופטע טישן, דאס איז אלעס זנות, דעטס אלל איט וואס מעיד פאר, ענד איף יו דאנט וואטש יור טשילדרען איז עס א פראבלעם, און מען דארף בעטן דעם פאפא רב ער זאל טוהן א טובה, ער זאל מאכן שלש סעודות אין די ליכטיג, יעצט די דין איז אז איסור יחוד איז אזויפיל ווי מען זאל קענען קאכן אן איי, יא עס איז גארנישט וויפיל איז עס, א מינוט, אנדערטהאלב מינוט, אויב דער השם מלך דויערט מער ווי אנדערטהאלב מינוט, דעמאלטס איז עס אן איסור ייחוד און מען טאר עס נישט צולאזן, און אין אסאך שילן, אין באבוב למשל אין טאראנטא האט מען שוין גע'פועל'ט אז ס'איז דא א גרויסע זייגער וואס ס'לייכט די גאנצע צייט, דער העז טו בי א וועי, א בחור שטייט לעבן א בחור, אלל הי העז טו דו איז מאוו היז הענד א דראפ, און האט אים אפגע'חומל'ט אויף א לעבן. רבי שלמה'לע באבובער איז געווען אזא גרויסער צדיק אז ער האט זיך אזוי גערעכנט מיט מענטשן, ס'איז די יארצייט פון זיין. טאטן דעם קדושת ציון, פלעגט ער, פלעגט דער עולם אריינקומען פון די קעמפ, פלעגט ער מאכן זייער א שנעלן טיש, מען האט אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער ווייל איך ברויך נישט אז דער אינגערמאן זאל מיר איינשלאפן ביים דרייוון ארויספארנדיג אויפן סעווענטין, ער האט זיך אפילו מיט דעם גערעכנט אז דער אינגערמאן דארף אנקומען ביז אהיים, זאל מען זיך אונז נישט רעכענען אזויפיל אז ס'איז דא קינדער אין די טונקל, און ס'איז דא חזירים פעדעפיילס, היינט מען האט דאך שוין אלעס מחליט געווען אז ס'איז אמת, אמאל איז נישט געווען פעדעפיילס, מען האט שוין מחליט געווען ס'איז יא דא פעדעפיילס. אמאל האט קיינער נישט געטאטשט יענעם, מ'האט שוין מחליט געווען א יעדער טאטשט א צווייטן. איט דזשאסט דיפענדס אן די טיים און אן די דעי און ווי טונקל ס'איז און אזוי ווייטער. סאו ווער אר ווי גאוינג ראנג אז אונז לאמיר אז מ'זאל פירן שלש סעודות אין די טונקל? איטס דעדלי ראנג. זאגט מיר איינער, נישט יעצט שוין לאנג צוריק, אבער סאטמאר רב איז אויך אזוי געווען, ער האט געפירט אין די טונקל. וויל איך דיר זאגן, איך בין אויפגעוואקסן דעמאלטס, איך האב געהאט נאספעיאס, ס'איז נישט געווען א קינד וואס מ'האט אים נישט געטאטשט ביים רעבינ'ס שלש סעודות תורה. ענד איף יו בעליוו דיפרענט יו טאלק טו די פיפל הו אר דער, אונז זעמער דארט געווען, יעדער חזיר האט זיך אריינגעריקט געוואלט אנרירן דעם פיפיק, ס'איז אנגעקומען צום רעבן האט דער רבי געזאגט כ'קען נישט משנה זיין מדרכי אבותי, נישט געכאפט אז דעמאלטס איז נישט געווען אזויפיל גרויסע געפאקטע שילן און אזויפיל חזירים, ס'איז אפשר דעמאלטס אויך געווען, ס'איז נישט געווען עקספאוזט, און זיכער ס'האט זיך נישט אנגעהויבן די חזיריי נעכטן, אבער יהיה איך שיהיה ס'זאל זיין וויאזוי ס'זאל זיין. וויל איך נאר זאגן, האט דער רבי געהאט א נייע תקנה, אז חזקל שמש איז ארום געגאנגען מיט א פלעשלייט, ער האט געקוקט יעדן אין פנים, ער האט נישט געכאפט אז מען דארף קוקן בפניו של מטה, דעם פיפיק האט מען דארפט קוקן ווי ס'איז, ס'איז ארויסגעשלעפט אינצווישן די בעקיטשע און די הויזן, און ס'וואלגערט זיך דארטן לויז, און יעדער ווער ס'שטופט זיך דארטן קען עס פילן. דעטס וואט הי דידנט אנדערסטענד, אדער ער האט יא פארשטאנען און מ'האט זיך נישט געמאכט וויסענדיג, ענד דיס דיס העז טו סטאפ. שוין, יעצט זעמיר צוגיין צום שיעור, דאס איז געווען א ווארענונג פאר שבת נחמו און אויך פאר פאפא רב'ס יארצייט. כ'האב געוואלט בעטן מיין געוועזענעם ידיד, היינט טאר דאך קיינער נישט זיין קיין ידיד, ר' אברהם משה מנחם ווייס, מ'טראגט דיר אן זאלסט ווערן אין אוסטראליע רב, זאלסטו וויסן דו פאלסט דארט אריין, די גמרא ברענגט מ'האט ארויפגעברענגט טיטוס הרשע, מ'האט ארויפגעברענגט דעם אותו האיש, האט ער געזאגט ער. באָדט זיך אין אַ פּול פֿול מיט זאָמען, מיט זרע, שכבֿת זרע רותחת, זאָלסט געדענקען אײן זאַך, דאָרט װוּ דו גײסט װערן רבֿ, באָדט זיך די גאַנצע בית-מדרש אין שכבֿת זרע רותחת פֿון דעם אַבֿרהם-הערש בעק, ימח שמו וזכרו, ער זאָל פֿאַלן אין קבֿר און קײנמאָל נישט האָבן קײן עליה. יעצט, אַז דו װילסט פֿאָרן דאָרט, מוזטו אַרױסװײַזן, אַז דו ביסט נישט קײן שײכות מיט דער חזירײַ. עס האָט זיך געהאַנדלט, ברוך-מרדכין, ביסטו געװען אינװאָלװד מיט אַ ברױנעם בעג פֿון צװײ הונדערט טױזנט דאָלאַר, אָפּצושטילן די עדות. מען האט נישט אנגענומען, יענער האט זיך אויסגעלאכט פון דעם, נאר מען האט גענוצט גרעסערע רבנים, עלטערע, קלענערע, מען האט געטון וואס מען האט געקענט, און דו ביסט געווען אינוואלווד. סאו אף על פי דו האסט נישט געטון כיוצא בה, אבער מקבל שכר כיוצא בה האסטו באקומען. סאו דו ווילסט יעצט אנהייבן? זאלסט אריינגיין צום פאפא רב, זאלסט אים זאגן, רבי, אונז וויל מיר א ליכטיגן שלשידעס. דו האסט דאך אזא הייליגע צורה, אונז וויל מיר זען וויאזוי ס'זעט אויס ביי שלשידעס. כ'געדענק ר' משה אריה פריינד, שלום רב, פלעגט פירן שלשידעס אין ביהמ"ד, ס'איז געווען ליכטיג, האסט געקענט קוקן אויף א איד מיט א הייליגע צורה, האסט געקענט קוקן וויאזוי זיינע אויגן ביי יעדעס מאל ווען מ'האט געזינגען, און מ'האט געזען אז ער לעבט מיט, ס'איז געווען מורא'דיג א הייליגע מאמענט, יעדע שלשידעס, ער האט עס מיטגעמאכט. סאו אונז וויל מיר אז מ'זאל קענען זען די הייליגע צורה פונעם פאפא רב. אונז וויל מיר אז ס'זאל ברענען די לייטס פול פארס און אין די דארמעטאריס און איבעראל זאל זיין לייט, טאמער איינער וואקט אריין זאל מען אים קענען כאפן אה ער האט מיך געטאטשט. דאס וועט זיין די אתחלתא פון תשובה אויב דו האסט דיך געוואלט מישן אז ברוך מותך זאל זיך דרייען צווישן אונז. שוין, יעצט לאמיר גיין צום שיעור. כ'האב געוואלט זאגן אן אנטשולדיגונג אז א חלק פונעם שיעור איז שוין געווען געמאכט געווארן פאר תשעה באב, איז וועט איר הערן זאכן וואס האט צו טון נאך פון פאר תשעה באב אויך, אבער ואין מוקדם ומאוחר בתורה. מ'גייט דורך אזעלכע הייליגע טעג, תשעה באב ס'גייט זיין א יום טוב, וואלט דען געווען א יום טוב אויכעט, דער גיד הנשה, זאגט דער בני יששכר און אנדערע ספרים האט צו טון מיט תשעה באב, א מענטש האט דאך שס"ה גידים, דאס איז די שס"ה ימים פונעם יאר, ויגע בכף ירך יעקב, ער האט גערירט זיין ירך, ער האט גערירט דעם גיד הנשה, על כן לא יאכלו בני ישראל, את גיד הנשה, א מורא'דיגע זאך. יעצט למעשה ווען מען גייט דורך אזאלעכע הייליגע טעג, ס'וועט זיין אמאל א יום טוב, ס'וועט נתהפך ווערן לשמחה ולמועדים, דארף מען וויסן מיט וואס גיי מיר אריין און מיט וואס גיי מיר ארויס, סתם אז ס'קומט א יום טוב מיינט גארנישט, ווייל דאס האט דער אייבערשטער געמאכט אזוי פון ששת ימי בראשית זאל קומען א יום טוב, אפילו די אידן זענען מקדש מקדש ישראל והזמנים דאס איז ווען, אבער די יום טוב האט דער אייבערשטער געגעבן, אין דעם יום טוב האבן מיר זיך ליידער אליין גענומען. דארף מען וויסן וואס וויל מען פון אונז ארויסבאקומען פון אזא יום טוב. וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, איך קוק אן וויאזוי די וועלט פירט זיך, זייער פאני. ר' מאיר שפירא האט געמאכט אז מ'זאל לערנען דעם דף יומי. אפילו ווען ער האט עס געמאכט, ווען ער האט עס פארגעשלאגן, קיינער האט עס נישט אנגענומען, ווייל דער אמת איז, יעדער האט זיך זיינע שיעורים מיט זאכן, און נישט יעדער איז מסוגל צו לערנען א בלאט א טאג. איך פלעג אויך פארלערן דף יומי, איך פלעג מיר אדורכקוקן פינף שעה, כ'האב נישט געדארפט ארבעטן. און דאס איז געווען מיין ארבעט, האט מיך געדויערט פארצוקוקן פינף שעה, יעצט ס'איז דא גרויסע תלמידי חכמים וואס זיי קענען אלעס, איך זאג נישט אז נישט, אבער על כל פנים ס'איז שווער זיך מחייב צו זיין א בלאט א טאג, ס'איז שוין דא היינט א עמוד א טאג, אבער איך וויל זאגן א וויכטיגע זאך, נאכדעם האט מען געמאכט הלכות משניות און הלכות. איך פערזענדליך לערן הלכות יעדן טאג, פרט נאך אין הלכות מקואות, איך האלט אז הלכות איז אסאך וויכטיגער ווי צו לערנען שס, טאמער איז נאך נישט געווען גענוג א דיסטרעקשן מיט דעם וואס מען האט אריין געשאסן א שס ביי יעדן און מען זאל נישט וויסן הלכה למעשה, איז נאך דא נאך א גרעסערע דיסטרעקשן, איז געקומען דער לובאביטשער רבי און ער האט געזאגט מען זאל גאר לערנען רמב ם, דאס איז שוין אסאך שווערער, פארוואס? ווייל אונז פסק'ען מיר נישט יעדע זאך ווי דער רמב ם, און יענער ווייסט ער האט עס געלערנט אין דעם רמב ם, סאו בעיסיקלי די הלכה למעשה ווען זי איז געשטארבן. און מען דארף אנהייבן זיך אונטערצונעמען צו לערנען הלכות, איך זאג יעדן איינעם, לערן נישט קיין משנה ברורה, לערן נישט די אלע לומדות, לערן קיצור שולחן ערוך, דו ווייסט נישט וויפיל איסורי דאורייתא דו ביסט עובר יעדן שבת, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג, און קיינער נישט מעורר אויף דעם, אבער הו ריעלי קעירס? יעצט ליידער אין די ישיבות לערנט מען נישט קיין הלכה, איך פלעג אלץ זאגן ר' בנציון יוסף'ן, מען זאל האבן א כיתה וואס זאל לערנען יעדן טאג קיצור שולחן ערוך, און א בחור אז ער וועט קענען גאנץ קיצור שולחן ערוך איז ער א תלמיד חכם מופלג, בקיצור מען האט מיך נישט געפאלגט, מען האט אנגעברענגט די צייט אין ישיבה, זעקס בלאט א זמן, מיט א שקאפ, מיט א טראפ, אלעס איז פיין, ס'איז תורת אמת, איך בין, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אבער ווי גייסטו יעצט אנקומען, אדער ווי קומסטו יעצט אן, יעצט. גייסט ארויס, ווערסט א אינגערמאן, הייבט מען אן ווידער מיט ר' חיים, מיט שקאפ, מיט רא, הער אויף מיט די זאכן, ר' חיים האט קודם געלערנט ד' חלקי שולחן ערוך מיטן רמב ם, הייב אן צו לערנען וואס ר' חיים האט געלערנט, און קוועטש נישט אזוינפיל, נעם דיך לערנען געהעריג ווי א נארמאלער מענטש. יעצט לאמיר רעדן נישט נאר אויף הלכות שבת, הלכות שבת איז נישט מיין עיקר ציל, וואס איז מיט הלכות נדה? וואס איז מיט הלכות נדה? רוב יונגעלייט ווייסן פון זייער לעבן צו זאגן, זיי קאלן מיך אפ, איך רעד מיט זיי. זיי ווייסן גארנישט! ווער נעמט קעיר פון די אלע ווייבלעך? קיינער נישט! עה, לאמיר אנהייבן צו לערנען הלכה למעשה. עס קומט איינמאל אין יאר, זאגט מען פארן אייבערשטן, ווייסט, יעצט איז שובבים, גייט מען לערנען הלכות נדה? באלאוני! ס'איז דא מענטשן וואס האבן נישט צו קויפן פיש און פלייש אויף שבת, זיי גייען נישט קויפן סטראבערי שארט קעיק, איטס נאט גאנא ווארק! ס'דא אינגעלייט וואס האבן נישט קיין צייט צו לערנען נאר צען מינוט א טאג, וואס זאלן זיי לערנען? הייבן זיי אן צו לערנען עפעס א גמרא, א מסכתא, דף יומי, ס'איז נישט פאר דיר, סטראבערי שארט קעיק ווען דו האסט נישט קיין פיש און פלייש און חלה. זעץ דיך לערנען הלכות נידה און אביסל הלכות שבת, זאכן וואס איז דיר וויכטיג, הלכות קריאת שמע, הלכות תפילה, זאכן וואס איז דיר וויכטיג, און לערן נישט די גרויסע טיפע פוסקים, לערן משנה ברורה, אדער אפילו בעסער געזאגט, אפילו נישט קיין משנה ברורה אויך נישט, לערן קיצור שלחן ערוך. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, ס'קומט יעצט א זמן פון תשובה, מ'ווייסט דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש, הייבט מען אן מיט זיך אריינלאזן אין לשון הרע, מיט נישט רעדן לשון הרע. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אפאר זאכן, קודם, כ'האב אמאל געהערט פון טאהשער רבי, ער האט עס מיר אליין געזאגט, זאלסט וויסן, ווען מ'וועט דיר אנטראגן שידוכים פאר די קינדער, זאלסטו קיינמאל נישט זאגן פארוואס נישט, ווייל דאס איז לשון הרע. און דאס וואס דו זעהסט דער חפץ חיים האט אזוי מחמיר געווען אויף. לשון הרע מיט די הלכות וואס איז ווען מען האנדלט ביי שידוכים ווייל דעמאלטס דיסטרויעסטו מענטשן זאגט ער איך מיין נישט צו זאגן אז ווען נישט ווען ס'איז נישט ביי שידוכים מעג מען יא רעדן לשון הרע אבער דארט איז ווי דער אייבערשטער ווערט דיקער ברוגז ווייל דיין לשון הרע ברענגט אונטער גאנצעטע משפחות מיט שידוכים מיט אלעס מ'האט זיך אריינגעלאזט אין נישט רעדן לשון הרע ס'איז זייער א גוטע זאך. א פרוי קאלט אפ א צווייטע, ווייסט איך וויל דיר פארציילן א מעשה וועגן יענע און יענע פרוי, זאגט זי אנטשולדיגט כ'האב יעצט מיין ווייסט, מיין שעה, מיין צייט, פון צוועלף ביז איינס רעד איך נישט לשון הרע, ווילסט רעדן אויף די פרוי קאל מיך צוריק וואן אקלאק, מ'שפילט געימס מיטן אייבערשטן, דער אייבערשטער שפילט צוריק מיט אונז, נאר זעט אויס ער קען בעסער שפילן ווייל אונז זעמער שוין אין גלות אזוינפיל טויזענטער יאר, יעצט. מען דארף זעהן וועגן טהרת המשפחה, וואס גייט פאר מיט טהרת המשפחה, איך בין געווען אויכעט יעצט אפאר וואכן צוריק וועגן עטליכע מקוואות, ס'איז געווען פסול וואס פסול קען זיין, מען האט עס שטילערהייט פארראכטן, די קהילה האט זיך אויסגענומען מיט מיר אז איך טאר נישט קומען דאווענען אין שול מען זאל נישט זעהן מיין פנים, נישט ווייל זיי האבן מורא פארן חרם, ניין, זיי האבן געזאגט ווייל אז איר קומט און מען ברענגט אזא מומחה פון ניו יארק ווייסט מען אז עפעס האט נישט געטויגט, וועט מען אנהייבן מרנן צו זיין, זאג איך פיין איך וויל דאווענען אין האטעל. זאגט ער סטייטש איר וועט נישט גיין דאווענען מיט מנין? זאג איך כ'וועל אייך זאגן, קודם בין איך נאך א עוסק בצרכי מצוה, כ'דארף נישט קיין מנין, און צווייטנס וויל איך אייך זאגן נאך א זאך, אינדערהיים וואו איך וואוין האב איך אויך נישט קיין מנין, סאו וואס איז שוין מיר דער נפקא מינה דא צו אינדערהיים? זאגט ער איר האט נישט קיין מנין אינדערהיים? זאג איך ניין, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן, פרעגט ער מיך פארוואס? זאג איך אים דאס וויל איך אויך נאך אויסגעפינען, ווייל יעדעס מאל האט מען געזאגט אן אנדערע בעלאוני סטארי, איינמאל האט מען געזאגט ניבול פה, איינמאל האט מען געזאגט אנדערע שטותים. עט די ענד אוו די דעי, ס'דא א פניו למעלה און א פניו למטה, די אמה הייסט א פניו למטה, די גמרא אין מסכת פסחים זאגט שכן בנות ישראל זענען קלינען אויס זייער פנים מיט אזא סם, רעדט וועגן פסח צו ס'איז חמץ צו נישט, ס'שטייט אויכעט אז מ'רעדט אויבן און ס'איז דא אזא סייפן סיסטעם איז דעמאלטס רינט ארויס אונטן, מיט אנדערע ווערטער אז מ'רעדט לשון הרע מיט ניבול פה איז קומט מען צו צו קערי צו אנדערע זאכן, על כל פנים ביי אונז די ניבול פה פונעם פה התחתון פונעם אמה האט קיינעם נישט געבאדערט, מען האט עס פארשמירט, אריינגעשטופט אין א מחילה, און אויסגעריבן פאר קינדער, דאס האט קיינעם נישט געבאדערט. א נייע זאך געווארן אז מען רעדט אויף יענעם לשון הרע, קום אהער, רעדסט אויף יענעם לשון הרע ברענגסטו יענעם אונטער, ווייל דו מאכסט אים א שלעכטן נאמען, אבער ווען דו האסט אים מאנס געווען און דו האסט אים נאך צוגעשטופט דאס מויל ער זאל נישט טארן רעדן, איז מען נאך געלאפן. פאר די אלע חזירים און מ'האט זיי אויסגעשטעלט געלט, מ'האט געמאכט גרויסע מיטינגען און פארלער מיטינגען און געלט מיטינגען, דעמאלטס ווייסטו וואס דו האסט געטון צו דעם יונגל, סאו וויי דאנט יו טינק דעט וועי אבאוט איט. מען זאל פארשטיין, דער חורבן בית המקדש איז געווען פאר זנות, גילוי עריות, מ'האט געטון מיט קינדער וואס מ'האט נישט געטארט, קוקטס אין תנא דבי אליהו איר וועט זען, געווען א שטאט וואס האט געהאט פיר הונדערט גאסן און פיר הונדערט תלמוד תורה'ס און פיר הונדערט קינדער אין יעדע קלאס און פיר הונדערט חדרים, שפעטער איז אליהו הנביא געקומען אפאר יאר שפעטער האט ער געזען אז אלעס איז געשטארבן אחוץ א מלמד זיין אייניקל, הייבט ער אן צו וויינען רבונו של עולם ווי איז דיין רחמנות וואס האסטו געטון דא, זאגט אים דער אייבערשטער צוריק דו וויינסט? דו ווייסט וואס מען האט געטון דא? מען האט משחית געווען די זרע פון די אלע קינדער און עס האט זיי געטריבן צו משוגעת, אזוי זאגט די תנא דבי אליהו אז מען איז משחית זרע ווערט מען משוגע, סאו דאס איז די גאנצע צרה? ס'איז געווען א איד ער האט געהייסן ר' אהרן ראטה, ער האט געמאכט אסאך ספרים אויף קדושה, איין ספר איז ער בויט זיין גאנצן ספר אין די גאנצע צרה פון די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען ווייל מען האט מכשיל געווען קינדער, זאגט ער איך בין געווען א רב איך האב געוויסט וואס גייט פאר און דאס האט עס גורם געווען זאגט ער, און מיט דעם האט ער געגעבן חיזוק פאר אלע אידן. וואס האבן מיטגעמאכט די מלחמה, ער אליינס פאר זיך, ער איז אנטלאפן פאר די מלחמה, ער איז שוין געווען אין ארץ ישראל ביי די מלחמה, אבער די אידן וואס זענען נעבעך געבליבן מיט בעירום וחוסר כל, האט אונז דאס געגעבן חיזוק, רבותי, די זרע לבטלה פון די תינוקות של בית רב, איז נישט א צייט יעצט אז מען זאל זיך צאמנעמען און זאגן, רבונו של עולם, אונז וויל מיר דיך נישט פאפן ווייל דיך קען מען נישט פאפן, אונז וויל מיר אבער זיך אליין אויך נישט פאפן. אונז וויל מיר וויסן דעם אמת. וואס דארף מען אונז פאררעכטן? דארף מען אונז מאכן אז יעדע פרוי זאל איין שעה א טאג נישט רעדן לשון הרע, מיט דעם וועט שוין דער אייבערשטער זיין אזוי פרייליך ער וועט אונז צוריק נעמען נאך אזויפיל טויזנטער יאר פון גלות? רבותי זענען אונז משוגע? וואס מיינט עטס? דער אייבערשטער ער לאזט זיך פאפן? וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק לא איש קל ויכזב ובן אדם ויתנחם? און מען דארף אויכעט זען אז די מקוואות זאלן זיין כשר, איך גיי דורך יעדע פאר וואכן נאך א מקווה נאך א מקווה, ס'איז פסול, נאר. לעצטנס, אין די לעצטע פאר יאר, לאזן זיך שוין די רבנים. זיי זאגן שוין נישט ער איז משוגע, ער איז צו א גרויסער מחמיר. זיי זאגן פיין. זיי האבן אבער תנאים. די תנאים איז אז איך טאר נישט דארט זיין. זאג איך אים פיין, קיינער וועט נישט וויסן אז איך בין דא. און יעצט אויף א פלאץ, כ'דענק נישט וויפיל טעג, איבער א וואך, שבת אויך, און קיינער אין די שטאט האט נישט געוויסט אז איך בין דארט. אחוץ די רב מיטן ראש הקהל. נאובאדי נאו. פארוואס? ווייל ס'פעלט זיך נישט אויס מ'זאל אנהייבן צו רעדן. כ'האב געהאט אמאל, כ'האב געדארפט פאררעכטן א פייפ. דער צינור איז געווען פסול, ער איז געווען אזוי קרום, אזוי ווי דעם דזשיבאויערס אין מאנטריאל, זיין צינור, אזוי איז געווען דער צינור אויך, ס'האט געהאלטן וואסער. זאגט מיר דער רב, אבער דו קענסט דאך עס נישט פיקסן, אנישט וועט מען זאגן ס'איז געווען ביז יעצט נישט כשר. זאג איך, הער אויס, איך וועל מאכן פול-אפס אויפ'ן פייפ, מנשה, פול-אפס, פול-אפס. און וואס וועט געשען איז, דער פייפ וועט זיך אראפברעכן, ווייל איך בין א העווי האסקי גיי, און ס'וועט זיך אראפרייסן. און די רב וועט שרייען קולות מען האט געברענגט א משוגענעם רב וואס ער האט אין זיך נישט קיין זיץ פלייש ער האט adhpdcb איך געדענק שוין נישט וויאזוי ס'הייסט און ער האט געמאכט פול אפס און די קהילה האט מיר געגעבן איר הערט. שטייט באנו באש ובמים על קידוש שמך וואס איז דער אש מ'האט אונז געהארגעט וואס איז דער במים במים הייסט א אידישע טאכטער גייט אין מקווה און זי טרעפט אז ס'איז קאלט און זי גייט אריין מיט א מסירות נפש.

איך האב זיך אויסגעלאכט, איך האב זיי געזאגט איך בין סארי, איך האב זיי געזאגט רבותי איך באצאל עס, איי פעי פאר מיי מיסטעיקס, איך האב נישט געוויסט אזוי שוואך די פייפ, אין אמת'ן וואלט די פייפ מיך געדארפט קענען האלטן, איים נאט סאו העווי, בקיצור, און מיר זעמיר געווארן בעסטע פרענדס, איך האב עס פארראכטן, ביז צום היינטיגן טאג ווייסט קיינער נישט ס'איז געווען א פראבלעם, ס'איז נישט געווען א פראבלעם, די עיקר איז מען זאל פאררעכטן, און אזוי איז דא אסאך מקוואות מיט פארשידענע פראבלעמען, איך בין געווען אין ארץ ישראל זיבן חדשים לעצטע יאר, כ'האב פארראכטן זעקס אדער זיבן מקוואות מיט ערנסטע פראבלעמען, ס'איז געווען אויף א דאך וואס איז געווען פיר גרויסע די עירקאנדישאנערס, ס'איז גרויסע האסקי סייזעס, און מ'האט געמוזט ארויסבויען אויף שטאלצן, אויף עמודים האט מען געמוזט ארויסבויען פון דעם דאך אז זאלן ליגן אויף יענע. ווייל מען האט געדארפט האבן דעם גאנצן דאך פאר אגירת מי גשמים, און נאכדעם איז דא צענליגע און צענליגע מקוואות וואס איך האב נאכנישט אנגערירט, אין נגב איז געווען דא זיבן אכט מקוואות וואס מען דארף פאררעכטן, איינס האב איך געשאפט געלט, ס'איז מיר זייער שווער צו שאפן געלט, קודם בין איך פארנומען, און נאכדעם בין איך דאך אין חרם, שכוח פאר די אלע לעגלאג רבנים, מיר האט עטס נישט וויי געטון, ס'האט וויי געטון פאר כלל ישראל, איז למעשה דארף מען די אלע זאכן צוביסלעך פאררעכטן, איך קום נישט אן גענוג שנעל, נאכדעם איז דא ווי איך האב מיך ארומגעשלאגן מיט די רבנות און זיי האבן מודה געווען אויף טיילס און אויף אנדערע זאכן. און זיי האבן באצאלט צו פאררעכטן, נאכדעם האב איך ענק פארציילט ס'איז געווען א גרויסע קהילה אין פענעמא און איך האב זיי געמוזט באצאלן דאס געלט ווייל דער רב האט געוואלט מאכן אן אנדערע קאלער טייל האט ער באשטעלט א ראנג טייל און דער וואס ער פארקויפט טיילס האט מיר גראד געזאגט כ'האב מיך געוואונדערט וויאזוי קויפט ער אזא טייל דאס איז צוזאמגעשטעלט פון קליינע שטיינדעלעך זאג איך שטעל דיר פאר יענער איז דער רב און דו ביסט דער ביזנעסמאן דאס געקויפט מ'האט עס דעליווערט און איך האב עס געמוזט באצאלן ווייל דער רב האט אנגעהויבן צו שרייען ס'איז על פי הלכה על פי הלכה זאג איך לאמיך דיר זאגן על פי הלכה ביסטו נישט גערעכט. דו האסט א פראבלעם דיין פרעסטידזש, דו ביסט א רב און ס'דארף קאסטן נאך כ'ווייס זעקס א האלב טויזענט דאלער, בין איך געגאנגען און איך האב עס באצאלט פון מיין טאש, און כדי ס'זאל נישט אויפהאלטן די צייט האב איך עס געשיקט עיר פרעיט. דעם טאג וואס מען האט עס געעפנט האט מיר דער רב געזאגט, ר' ראזענבערג איך וויל דו זאלסט וויסן אז ס'איז צוגעקומען זעקס פרויען צו מיר און געזאגט איך גיי אנהייבן צו נוצן א מקווה, אזוי האט ער מיר געזאגט, ווייל ביז יעצט איז עס געווען א, כ'וויל נישט זאגן דעם לשון וואס ער האט געזאגט אויף די מקווה. יעצט קענטס אלע פארשטיין אז ס'איז נישט זויבער וואס מ'זאגט, און יעצט איז עס געווארן זויבער. איך האב געמאכט דערפון א מעסטערפיס. יעצט וויל איך אייך פרעגן, זעקס א האלב טויזנט דאלער אז זעקס פרויען האבן אנגעהויבן צו גיין אין מקווה, איר ווייסט וויפיל דאס איז ווערד? נישט אין א באנק, אין אייבערשטנ'ס באנק. און אזוי איז דא נאך צענדליגע מקווה'ס, איך קום פשוט נישט אן. קיינער געט זיך נישט אבאכט אויף די מקוואות. יעצט מען מיינט אז ס'איז נאר אין די אוט אוו טאון מקוואות, ניין די אוט אוו טאון זענען גרויסע קהילות אזוי ווי ביי אונז, ביי אונז פעלט אויכעט נאך זייער זייער אסאך צום שלימות, מורא'דיג אסאך. היינט קען איך נישט יעדע מקווה אין ווילימסבורג צו אין בארא פארק ווייל די חברה לאזן דאך מיך נישט אריין ווייל זיי האבן דאך מורא, כ'האב דאך אפאר רבנים געמאכט אויס רבנים פיק מיט אנדערע מ'טראסט זיי נישט, און אפילו זלמן לייב פיליפס און דעם סאטמארע דיין. ר' פרידמאן, שווער געווען גארנישט, די אייגענע קינדער האט ער נישט געלאזט זאלן גיין קוקן אין מקווה ווייל ער געוואוסט ס'איז דא וואס צו זעהן, ער קען נישט קיין מקווה, ער איז געווארן א דיין ווייל דער סיגוטער האט אים געוואלט אריינשטעלן אז טאמער די רעבעצן וועט האבן מיט אים א התנגדות וועט ער האבן א מענטש ווער עס זאל זיך אננעמען פאר אים, דאס איז זיין גאנצע דיונות, און אזוי זענען זיי אלע. ער איז א גרויסער תלמיד חכם, איים נאט גאנע דיניי דעט, אבער צו זיין א תלמיד חכם און צו קענען א מקווה איז צוויי וועלטן, אזוי ווי איינער האט געזאגט אז ער שניידט אין די בארכעס יעדן שבת, ער טוט אויסשארפן די מעסער יעדן ערב שבת, ווייל דאס איז דאך איינע פון די הלכות וואס מען דארף טון, אויסשארפן די מעסער, ס'זאל נישט גיין צופיל ברעקלעך און מען זאל נישט רייסן, אט די ענד אוו די דעי איז ער געווארן א שוחט אויך, קען שניידן האלזלעך פון טשיקן. און דאס איז די דזשאוקס וואס דא גייט פאר ביי אונז. נעמט א דיין, האט זיך געלערנט אויף א פיפיקל מיט א געלעכערטן פליגל, און אלל אוו א סאדען יוזט ער זיין פיפיקל צו טאטשן קינדער. מנשה פילעפ איז געווען די בעסטער מגיד שיעור אין שאפראן, ער איז א ידען מופלא, איך קען אים פערסענעלי, אבער ער האט אן אנקאנטראלד ערווה. ווען דער פּיפּיק שטעלט זיך אים אויף און אַ קינד איז דאָרט, פאָרט עס אין אים אַריין. מ'האָט אים אַרויסגעוואָרפן פון שאָפּראַן, און היינט איז ער פון די דיינים פון שטאָט, פון דייני דבבא. עניוועי, אונז דאַרפן זיך אָנהייבן צו נעמען אין די הענט אַריין, אונז דאַרפן אָנהייבן באמת צו מאַכן תקנות. מ'מאַכט, ברוך השם, איך זאָג אייך, דעם זומער, ווי איך באַקום, כ'האָב אייך געזאָגט, טויזנט פונט, בין איך געוואָרן דיקער. כ'באַקום אַזויפיל קאָמפּלימענטס, קאַונסלערס, קעמפּס. זאל האבן קאונסלערס. נחום קליין, איך וויל נאך ער זאל גיין זיצן אין דזשעיל, מיידלעך זאגן ער האט זיי אנגעטאטשט די בריסטן כלאחר יד, נאר יעדער האט דאך מורא צו קומען פאראויס, האט ער אריינגענומען א גאנצע טיעם, אבער די טיעם איז גארנישט ווערד, ווייל וויבאלד זיי זענען אונטער אים, ער געט זיי דעם טשעק, קענען זיי טון וואס זיי ווילן מיט די קינדער, און פארשטייט זיך אז ער אליין קען אויך טון מיט די קינדער וואס ער וויל, אויב נישט ווארפט ער זיי ארויס, און זיי האבן מורא פאר דעם, קיינער וויל נישט זיין ארויס פון די חברותא. די משוגענע מיידלעך האבן א פאליסי זיי וועלן זיך ענדערש לייגן מיט א גוי ספייקי אין בעט אבער זיי ווילן בלייבן ווייטער גוט מיט די סקול ווייל זי האט אירע פרענדס דארטן און זי וויל וועגן שידוכים וויל זי נישט ס'זאל איר קאליע מאכן איר נאמען סאו בעסיקלי אונז האמיר נאך אסאך ארבעט רבותי האמיר אסאך ארבעט פשוט ווייל אמאל די אלע זאכן געווען מותר לכתחילה מ'האט געקענט רעיפן וועם מ'האט געוואלט און ס'איז א שרעק יעצט איך וויל אויכעט רעדן וועגן די מקווה אידענעס. איך באקום אסאך קאמפלעינס, זיי שרייען, זיי זאגן גיי שוין, גיי שוין, איך האב ארויסגעווארפן פון פאפא אמאל א מקווה אידענע כ'בין אריין צום רב, איך וויל ענק זאגן, עטס זאלטס פארשטיין, אויב אונז וויל מיר טראכטן אז דער אייבערשטער וועט צוריק בויען א בית המקדש, מוז מען פאררעכטן געוויסע זאכן, און נישט די באלאוני וואס יצחק שטערן רעדט ענק איין, אדער וואס די אנדערע חברה, די ציונים ימח שמם, זיי נעמען קינדער אין מיליטער, יעצט איז געווען אזא זאך וואס האט געהייסן מכות בכורות. דער מדרש זאגט, איינע פון די טעמים פארוואס ס'איז געווען מכות בכורות, ווייל ווען א קינד זעט אז אן אנדער קינד וויינט, נעמט ער זיך מיט וויינען. זיי האבן דאך געוואלט וויסן ווי די אידן זענען באהאלטן, האבן זיי אנגעשלאגן זייערע קינדער זאלן וויינען, ממילא האבן די מצ די אידישע קינדער געהערט ווי די מצרי'שע קינדער וויינען, האבן זיי אויך מיט געוויינט, האט מען געוואוסט ווי די אידן זענען באהאלטן. אזוי האט מען געכאפט יעדעס אינגל, האט אים אריין געווארפן אין וואסער. כל הבן היאורה הילוד תשליכו, וכל הבת תחיון. דער עולם מיינט תחיון מיינט מען זאל זיי לאזן לעבן, ניין, תחיון, לאז זיי לעבן,

ווייל ס'איז אין בית אשר אין שם מת? נו, יעדער ליידט נעבעך. עניוועי, כ'האב ארויפגעלייגט פון אן אוקריינישע מיידל פון זיבעצן א האלב יאר, ווי זי איז מסביר אז אין אוקריינע איז די גרעסטע מקום זנות. נישט דא נאך אזא מקום זנות אין גאנץ יוראפ ווי אין אוקריינע. זי זאגט מ'נעמט קינדער פון צען עלף יאר, אלעס ד'קענט פארציילט. איך בין געווען אין פישקינע, רחוב פישקינע, דארטן וואו כ'האב געבויעט די מקווה פאר ר' נחמן. איז געווען דארטן א פרוי מיט א באבע מיט אן אייניקל, און מ'קען ס'פלעגט דארט זיין א מנהג הפקר, מ'איז געקומען דארטן מ'האט געטון כל דבר אסור, אפילו די וואס ס'בויעט די אלע אוהלים, דער שייגעץ איז געקומען דארט מזנה זיין, און איך בין געלאפן כ'האב עס פארציילט פאר זיין ווייב, כ'האב איר אפגעקאלט ווייל ס'איז אראפגעקומען דארטן א שיקסע, זי האט געשריגן אויף אים, דו שעמסט דיך נישט, ביסט מיט מיר געשלאפן א גאנצע נאכט, ס'איז נישט אזוי ווי דא, דא, דו גייסט דו דינגסט א זונה, די מינוט וואס דו קומסט ארויס מיט דיין זרע, די געים איז אווער, נישט דו ליגסט מער אויף איר, נישט זי אויף דיר, דו גייסט דערווייט. ער איז דארט געשלאפן ביי איר אין שטוב אויכעט, און זי האט אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, האסט מיט מיר געוואוינט א גאנצע נאכט, און דו שעמסט דיך נישט, האסט מיר געגעבן דארטן צען גריווענע, איך ווייס צען צו צען דאלער, איך געדענק אפילו נישט וויפיל זי האט, וויפיל ער האט געהאט א הארץ צו געבן פאר אזא מיידל. בקיצור ער האט געזעהן ס'איז צרות, יעדער קוקט איז ער געגאנגען האט ער נאכגעשיקט דארט, און בשעת מעשה האט ער נאכגעשיקט נאך געלט, און ער בויעט די אלע אהלים, ביי ר' נחמן האט ער געבויעט, ביים בעל שם ער האט דארטן א האטעל, בין איך געגאנגען איך האב עס פארציילט פאר זיין ווייב, האט זי אים געזאגט אז זי איז נישט מער מסכים אז ער זאל פארן, און טאמער יא וויל זי א גט, געגאנגען געגאנגען קיין מר שלעכטער בעכטער שמעכטער וועכטער, און ער האט געזאגט ער מעג פארן ווייל ס'איז דעם רעבינ'ס א זאך. ער האט אים געגעבן א היתר צו פארן, סאו האבן זיי זיך געגעט. ער איז א ספרדישע חיה, ער הייסט ר' מאיר גבאי. בקיצור, זאג איך עס שטייט תורה חדשה מאתי תצא. אזוי זאגט דער אייבערשטער, ארויסקומען א נייע תורה. נו, אבער ס'איז דאך נישט צו פארשטיין, ס'שטייט דאך זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. ס'הייסט תורה חדשה מאתי תצא. די תירוץ איז די תורה איז געשריבן, ס'איז באריכות, אלעס שיין ארויסגעשריבן, נאר אמאל דארף מען לערנען פרשת ויגש און אמאל דארף מען לערנען פרשת אשה כי תזריע, און אמאל דארף מען לערנען ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אבער ס'איז די זעלבע תורה, נאר יעדעס מאל דארף מען לערנען עפעס אנדערש. יעצט לאמיר צו צעלייגן די זאך. אמאל האט מען קיינמאל נישט געדארפט לערנען וועגן סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, פארוואס? ווייל ס'איז נישט געווען. ס'איז יא געווען אבער ס'איז געווען אזא קליינע מספר אז דער עולם האט, כ'מיין, דעי דידנט פעי עטענשאן. ווען איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון די אלע זאכן, זענען געקומען די רבנים, זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען ביסט א משוגענער? ביי אונז לערנסטו דאס? א רב האט מיר מסביר געווען, ס'איז אזוי ווי דו זאלסט גיין אין בני ברק און בויען א קאטוילישע קירכע, פאר וועם בויעסטו עס? נישטא דארט קיינער! זאגט ער, אדער אז דו זאלסט גיין אין רוים און זאלסט בויען א שול. נישטא פאר וועם. שוין, יעצט, איך האלט נישט אז די רבנים האבן נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר, ווייל זיי האבן עס סוף כל סוף מודה געווען, זיי האבן געוואוסט, זיי האבן עס געוואלט פארשווייגן, זיי האבן מורא געהאט פאר לאוסוטס, וואטעווער די באלאוני איז, זיי האבן מורא געהאט פאר זייער פרעסטידזש, און מיך אינטערעסירט עס נישט. די באדעם ליין, זיי האבן געשפילט ארום מיט כלל ישראל אזוי ווי זיי וואלטן געווען. ענימעלס פון די זו. אזוי ווי די מענטשהייט וואלט געווען ענימעלס פון די זו. דעי דידענט קעיר פאר אס. במילא אז כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון די אלע עניינים, און דער עולם האט אנגעהויבן צו שרייען מי טו, מי טו, איך בין אויך א פגוע, איך בין אויך א פגוע, האט זיך עס געגעבן א ריק צו די בעסערונג. וואס דאס מיינט איז, ס'האט זיך געגעבן א ריק דער עולם צו זאגן, מען דארף האבן הילף, און מען דארף זען אז ס'זאל נישט געשען, און אזוי ווייטער. יעצט אבער איך האלט א טאג נענטער איז פאראויס פארענט, איך האלט אז מען דארף לערנען אלע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, און איך וועל ארויפלייגן דא וואס א מיידל רעדט, איך וועל ארויפלייגן אנדערע זאכן, ס'איז זייער וויכטיג וואס א גויטע רעדט, וויאזוי מען האט איר אויסגעלערנט, דו ווילסט האבן א פיוטשער אין לעבן, מען לעבט נאר איינמאל, טריי דיך צו ביהעיוון, טריי נישט צו מאכן דיין פרנסה פון סעקס, ווייל וועסט נאר קראנק ווערן, און ס'וועט דיר נאר נישט זיין גוט. און דו שטארבסט פון געוויסע דיזיזעס, דעי טריי אז זאלסט דיך האלטן אין די ראם, וויטש איז ווערי נייס, למעשה היינט וועט שוין קיינער נישט שרייען דו חזיר דו מנוול, ווייל יעדער ווייסט ווי מען האלט, יעדער ווייסט אז אין אונזערע מקוואות גייען חברה מיט סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס אויך, דו ווייסט נאר נישט ווער. און איינער האט געפרעגט די מונקאטשער רב, זאגט ער קום, איך ליידיג אויס די מקווה צוועלף אינדערפרי, פאר איך ליידיג עס אויס, צו פאר איך פילטער עס, קענסטו דיך אריינכאפן דארט. דאס איז די חוצפה. וואו זאל ער אריין פישן און אריין לייגן דארטן דזשערמס, און אויב ס'וועט נישט ווערן גוט אויסגעוואשן וואס ס'וועט זיין, וועט ער היים גיין און קראנק ווערן, און מ'וועט זיך קריגן ווער ס'איז דער זנאי, ווער ס'איז מזנה. נאך מער, לעצטנס אויף די אינטערנעטס קומען ארויף, שכוח רב נחום האסט אונז אויסגעלערנט זאכן וואס מ'האמיר נישט געוואוסט, מ'האמיר נישט געוואוסט וויאזוי מ'דארף וואטשן די קינדער, מ'האמיר נישט געוואוסט דאס, מ'האמיר נישט געוואוסט יענס, קומט ארויס גרויסע שכוח'ס לעצטנס. און ממילא זאג איך ענק, ווער ס'האט א פראבלעם מיט די אלע זאכן, זשאסט הענג אפ די פאון, ווייל איך גיי פארן ווייטער. מענטשן, סאו יו דזשאסט הענג אפ די פאון ענד דעטס איט, איי דאנט קעיר, עטס זענטס נישט באלעבאס אויף די שטאט און אויף די וועלט און אויף אלע אידישע קינדער, בפרט נאך עטס האטס געהאט אזא דורכפאל, איינע פון פינף יונגלעך אין חדר האט מען געפעצלט, און איינע פון צען מיידלעך האבן לעסביען טיטשערס און האט געהאט צו טון מיט זיי. יעצט איך לייג ארויף אן עלף מינוט'דיגע ווידעא וואס יונגע מיידלעך זאגן פון יוקרעין וואס דארטן גייט פאר, און איך וויל עטס זאלטס פארשטיין צו שיקן דיין מאן אויף אומאן איז א עוון פלילי, סאו קודם לייג איך ארויף דא וואס איך האב אריינגעלייגט. פאר כ'האב ארויף געשטעלט די קליפ. כ'האב ענק געוואלט זאגן, יעצט ווייס איך מיין מלחמה מיט אומאן, איך האב ענק געזאגט קודם, איך בין נאכנישט אזוי זיכער אז רבי נחמן האט געזאגט די גאנצע פרשה ווער ס'וועט קומען צו זיין ציון, דאס האט חסידים געוואלט אויפבויען אז ס'זאל נישט צופאלן, און אפילו ווען ער האט עס יא געזאגט, יעצט איז לאמיר מסכים זיין, און ער האט עס געזאגט האט ער עס געזאגט פאר די אידן וואס האבן געוואוינט אין רוסלאנד צו אין פוילן נישט צו פארן אבער יא, כ'האב פון אים דא דא א ווידיאו. וואס א מיידל האט געמאכט וואס איז קעגן פראסטיטושען, און זי איז מסביר וויפיל הונדערטער טויזענטער זונות גייען ארום אין די גאנצע וועלט פון אוקריינע, און אויכעט וויפיל ס'קאסט, איר געדענקט זיך כ'האב ענק אלץ געזאגט פאר א ציגרעטל מיט צען דאלער קען מען שלאפן מיט א מיידל א גאנצע נאכט, דא האט עטס הערטס אויס די ווידיאו וועט עטס זעהן אז איך בין נישט ראנג. כ'וועל נאכאמאל זאגן, יעדע פרוי וואס זי לאזט איר מאן פארן אויף אומאן, זאל וויסן, זי זינדיגט און ער זינדיגט, ענד יו נאט סופאוזד טו דו דעט. תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך, איז זאגט רש"י אהובה היתה בימי אבות די אבות האבן געשטעלט א מצבה אבער יעצט האט עס דער אייבישטער פיינט, קען זיין אמאל איז געווען א ענין צו גיין צו ר' נחמנ'ס ציון, היינט מיט דעם גרויסן זנות

און אזוי ווי איך זאג נאכאמאל, וועמען ס'געפעלט נישט דארף נישט גיין אויפן האטליין, דעטס איט. געטרייט אונטערצוברענגען האט ער שוין, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אויף וואס איז נייעס, אז דער מצב מיט סעקשועל אביוז פאר קינדער איז נאך געווען ארגער ווי הרב נחום רויזענבערג האט געזאגט, נאך ארגער, ס'איז געווען ממש אזוי אין דער ערד אז ס'איז א שרעק. נאכדעם איז אבער דא די סאטמארע חיות. און ווען זיי ווילן נישט מודה זיין, שטעלן אריין אזאלכע קאמענטס, איך האב הנאה, ווייסט וואס דאס מיינט? דאס מיינט אז די חברה זענען גוט אנגעווייטיגט און זיי האבן געמיינט אז זיי פירן די שטאט, געקומען סאמבאדי פראם די לעפט פיעלד און האט זיי אלע געלייגט אין דר'ערד, און דאס בין איך, ברוך השם, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט איז געווען יעצט א פראגרעם אויפן טעלעוויזשען, נפתלי מאסטער, ער האט גערעדט און מסביר געווען אז מען לערנט נישט קיין ענגליש, און נאכדעם איז געווען א פרוי וואס האט אויך גערעדט, זי איז א מאמע פון די סטודענטס, און ס'איז געקומען א פוינט ווי מען דארף זיך נישט שלאגן אויף די אלע נארישקייטן, ביקאז עט די ענד אוו די דעי גייט די גאווערמענט אריין קומען און זיי גייען מאכן שווארץ שבת, מען דארף מאכן א אפמאך וואס מען זאל לערנען און וואס נישט, ווייל איך מיין ס'איז שוין צו שפעט, ווייל די רבנים האבן שוין אונטערגעשריבן אז מען קען לערנען, אז ס'איז דא אפאר וועגן ווי אזוי ס'איז געווען בריאת העולם, אנפארטשענעטלי יעצט איז געווען אויפן טעלעוויזשן. וואס זיי האבן מסביר געווען אז דער מעיאר האט אונטערגעשריבן אז מען גייט געבן אסאך העלפ פאר קינדערגארטנס, מען וויל אז די קינדער זאלן אנהייבן צו גיין אין קינדערגארטן, זיי ווילן אז די מאמעס זאלן קענען גיין ארבעטן, ווייל דעמאלטס וועט זיין גוט, ווייל די מאמע וועט קענען מאכן א לעבן, שיל בי עיבל טו. העוו עןֹ אינקאם און דעטס איט. אבער זיי האבן געזאגט בפירוש אז די גאווערמענט גייט אינטרודן עקזעקטלי וואס מען גייט דארט מוזן לערנען. און איינע פון די זאכן וואס מען וועט מוזן לערנען איז אז דער ענין פון בריאת העולם איז דא אסאך דעות ליידער. רבנים האבן אונטערגעשריבן אויף דעם. און קיינער וועט נישט קענען אויסהאלטן. ס'דא עפעס א גאנצע זאך מיט די בני יואל. זיי האבן עפעס ריפיוזד זעקס זיבן מיליאן דאלער אדער וואס? כ'האב נישט געליינט פונקטליך. שרייבט דארט ער וואס שרייבט די קאמענטס אז מען רעדט דא פון דרײַ הונדערט מיליאן דאלער א יאר פאר ישיבות און זיי וועלן נישט קענען רעזיסטן אזא מין נאמבער. יא, ס'שטייט ביי עשו'ן ס'שטייט אז ער האט געזען ער קען נישט בייקומען יעקב'ן האט ער אים א קיש געטאן. די גוים רופן דאס די קיס אוו דעט. זיי האבן אריינגעלייגט אזא פויזן. למעשה אין מדרש שטייט ער האט אים א ביס געטאן און געוואלט אויסרייסן דעם גארגל נאר ס'איז אים געווארן א שטיק שטיין ממילא האט ער עס נישט געקענט טון. אבער רעד דיר נישט איין אז דער גוי מיינט דיין גוטס. עניוועי, צוביסלעך קאנטראלן זיי אלעס. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, איינער האט מיר אריינגעשיקט א מעסעדזש אז ער ווייסט נישט וואס איך וויל, סאקמער, קאקמער, יאקמער, באקמער, ווי ער גייט אין קרית יואל רופט אים יעדער אריין, ער גייט פאר צדקה, מ'וויל אים געבן צו עסן, צו טרינקען, איך וויל דאך פרעגן, דאס האט עפעס מיט סאטמאר? ס'האט נישט מיט סאטמאר. יעדער איד טוט עס. און וואס מיינסטו גייען נאך געלט אין סקווער וועסטו אויך זעהן די זעלבע. די פריינטליכקייט און אלעס איז מורא'דיג. עפעס מוז מען דאך פארקויפן. אז רוחניות פארקויפט מען נישט וואס פארקויפט מען יא? סאטמאר רב איז געווען א גרויסער צדיק און ער האט פארטיילט זייער אסאך געלט מער יותר מכפי יכולתו. אבער דאס מיינט נישט אז יעדער מענטש וואס ער רופט אריין דאס איז דער גאנצער גליק. נאכדעם האב איך דיך געוואלט פרעגן, איך וויל דיך נישט אפקוילן איך ווייס נישט ווער דו ביסט, קומסט אריין מיט די נאמבערס, מען קען נישט נאכגיין, האב איך דיך געוואלט פרעגן א קלייניקייט. זאג מיר עפעס א פרוי האט ער שוין אמאל געאפערט סעקס אויכעט? ווייל איך האב אסאך קאמפלעינס אין ווילימסבורג אז די משולחים וואס זיי גייען נאך געלט אמאל ווערן זיי סטאק מיט א אשת איש און אמאל ווערט דער אשת איש סטאק מיט זיי ווייל זיי זעען זענען אדער זענען גרושות אדער זענען אליינס און דער מאן גייט נישט געוואויר ווערן מאכן זיי א חשבון א קוויק דזשאב לעטס דו איט איך וויל דיר זאגן איך האלט בכלל נישט אז דו מעגסט ארום גיין אין קרית יואל נאך געלט אין קיין שום שטאט טאר מען נישט ארום גיין נאך געלט דו טוסט אויף דער אנרייצער פונעם יצר הרע פון זנות. יעצט ס'איז געווען אזא הייליגער יום טוב, ער איז הייליג ווייל ער איז תשעה באב, ער איז נאר נספח געווארן צו אגמי אבלה, אבער מען וועט אים צוריק דרייען בעזרת השם, ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט זיין א געהעריגער יום טוב וועט דער אייבערשטער צוריק בויען דעם בית המקדש, האב איך געוואלט זאגן. יעצט דארף מען מתפלל זיין אז מען זאל קענען האבן אריכות ימים ושנים אין דעם גלות וואס אונז זעמיר, ווייל דער מצב אין אמעריקע איז געווארן זייער ביטער, איך האב ארויפגעלייגט אז מען זאל זען. ווי ווייט אבאמא, קלינטאן, האבן שוין געהאלטן מיטן פארפירן אמעריקע. שטעל דיר פאר, זיי האבן געגעבן פאר רוסלאנד האבן זיי פארקויפט יורעניום, וואס זיי דארפן עס האבן צו מאכן זייערע באמבעס. און וואס בעצם טוט רוסלאנד? רוסלאנד האט מורא זיך צו שלאגן מיט אמעריקע פנים אל פנים. וואס ער טוט איז, איבעראל ווי ער קען פארקויפן די אלע וואפן, פארקויפט ער פאר געלט. איי, מען ווערט געהארגעט מענטשן און קינדער מיט אלעם, הי דאזענט קעיר. עטס זעהן, ס'טוט זיך יעצט אנטוויקלען ווי ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז דא גרויסע טשענסעס אז אבאמא, מיט קלינטאן, מיט נאך אפאר פון די הויפט פון די עף בי איי, אלע, דאס איז געווען פארמישט אין דעם, און לאמיר וואטשן וואס דא גייט זיין, ווייל ס'איז געפערליך, יעצט אויב מ'האט געקענט אזוי ווייט פארפירן אמעריקע, מ'האט געקענט אריינלאזן די אלע טעראריסטן וואס אבאמא האט געוואלט אריינברענגען דא, כ'האב עס געזען אויפן גאווערמענט בלאג, מ'האט אריינגעלאזט פון פאלעסטיין, פון אנדערע פלעצער, אויב מ'האט געקענט טוהן אזאלכע זאכן, ווי זיכער מיינט עטס זענט עטס אין אמעריקע? שטעל דיר פאר ווען קלינטאן וואלט געווינען, וואלט מען געקענט צושפארן גאנץ אמעריקע, און אן אנדערער איז אויך נישט בעסער, הלכה בידוע עשו שונא ליעקב, ס'איז דא א גוי וואס ער איז געווען דריי מאל פרעזידענט ביי די צווייטע וועלט מלחמה, ער האט געהייסן. רוזעוועלט האט נישט אריינגעלאזט די רבנים, ער האט געלאזט ר' אהרן קאטלער שטיין אינדרויסן פון די ווייט האוז און האט אים נישט געגעבן קיין אפוינטמענט, און מען האט אים געזאגט, ר' אהרן וויל זאלסט גארנישט טון מער, ווי די שינעס וואס ס'פארט אויף אוישוויץ, זאל מען באמבאדירן אז מען זאל נישט קענען הרג'ענען אזויפיל מענטשן מיט איין מאל, און האט זיי נישט געגעבן קיין אפוינטמענט. עטס מיינטס אמעריקע האט ענק ליב געהאט? קיינמאל נישט! זיי האבן געזען אז אלטע אמעריקאנער האבן שוין געמאכט אסאך געלט, און געדארפט האבן מערא אפערעיטערס, אזעלכע מענטשן וואס זיי לעבן מיט א שווארצע ארבעט, ביסט אמאל געווען אין א מערא אפערעישן פלאץ, גאנצן טאג ר ר ר ר ר, און נאכדעם דער בעל הבית געשריגן, און ער האט געזאגט אז דו קומסט נישט אריין שבת, קום נישט זונטאג, עס איז געווען ממש אזוי ווי מען זאגט פריזנערס, מען האט נישט געהאט קיין ווארט, וועגן דעם האט זיך געעפנט די יוניאנס מיט אלעם, באט נישט קיין חילוק, מען האט אונז נישט ליב געהאט, מען האט אונז אין ערגעץ נישט ליב, און. און דארף זייער אובאכט געבן, ס'דא מענטשן וואס זיי מופן אוט אוו טאון, ס'דא אויף די טמא'נע קהלה איז דא די צען שטעט וואו דו זאלסט נישט פארן וואוינען, און ס'דא די צען שטעט וואס זענען די גרעסטע אנטיסעמיטן, גאט טו בי ווערי קערפול, אפאר חברה באפאלן דיך ביינאכט און מ'מאכט פון דיר האק פלייש און דעטס איט און יו פינישד, יעצט איך בין געקומען אויף מאנסי צו פארן היינט נאכמיטאג מיט מאנסי טרעיל, געבן זיי דאך אלטע צובראכענע באסעס אן אן עירקאנדישן. ס'איז געווען פרויען וואס זיי האבן ממש געוויינט, זיי האבן זיך דערשטיקט, ס'איז געווען קינדערלעך, קאל איך אפ דעם מענטש, שטעל אפ דעם באס, איך האב אפגעקאלט די קאמפאני, שטעל אפ דעם באס און שיק א נייעם באס, מען קען נישט אזוי פארן ווייל ס'איז געווען באמפער טו באמפער טרעפיק, אמאל פלעגט קאסטן א הויז אין מאנסי הונדערט טויזנט דאלער, היינט קאסט עס א מיליאן, אמאל האט געווען א וועג אויף מאנסי פון די שטאט פֿאָרטי פֿײַוו מינוטס. היינט דויערט עס צוויי שעה, ס'איז טשעינדזשינג טיימס און מ'זאגט אויף למעשה, קאל איך אים אריין, זאגט ער אה יא מ'קען נישט יעצט שיקן א באס, ס'איז אינמיטן וועג, ביסט אינמיטן וועג, זאג איך כ'פארשטיי נישט, האסט אויפגענומען מענטשן אויף א באס און דו דארפסט זיי געבן געהעריג אן עירקאנדישן באס, ס'איז היינט געווען זייער הייס, ס'האט שוין געשמעקט פון ראבער אין די באס, זאגט די דרייווער דאס קומט פון אינדרויסן ווייל מ'פארט שטארק, די דרייווער אליין האט מיר געזאגט איך בין ניי אויפן דזשאב, באט איי וואז אנויד, אזוי האט ער געזאגט, איי וואז אנויד, עניוועי, באט קיינער קערט נישט. זאגט מיר איינער, נו קאל אפ און טוה און דריי אן, זאג איך רבי איד, זאג מיר דיין באנק אקאונט שעירסטו אויך מיט מיר? ס'איז אונזער מענטאליטי, יעדער זאל פאר זיי טוהן און זיי אליינס טוהן פאר זיך גארנישט. כ'האב אים געזאגט, ווען דו'סט שעירן דיין בענק אקאונט מיט מיר און דיין פרישטיג, דעמאלטס קען איך רעדן, איך בין דא צו סעיפגארדן קינדער, דאס איבריגע טוט מיר פשוט וויי. אזוי פירן זיך אויף אידן? אויף דעם פאסט מען תשעה באב? פאר דער אייבערשטער זאל צוריק בויען דעם בית המקדש, וועט איך עס אין גענעם חרוב געמאכט, ווייל מען האט זיך אזוי ביטערליך אויפגעפירט איינער צום צווייטן. עס פארשטייט זיך אז דער בית המקדש איז חרוב געווארן ווייל מען האט געהאט שנאת חינם, מען האט נישט אפגעגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, האט דער אייבערשטער געזאגט, כ'וועל מאכן אן ענדע דערפון. דער אייבערשטער וויל ווייזן אז ביי אים איז פונקט אזוי וויכטיג אז מען זאל אפגעבן כבוד איינער פארן צווייטן, ווי עס איז אים וויכטיג מען זאל אפגעבן כבוד פארן הייליגן באשעפער. יעצט, דזשאסט ביקאוז הי געטס עוועי וויט איט, ער האט גענומען מענטשן, ער האט שיר דערשטיקט. קינדער, אזוי ווי די דייטשן האבן אונז געפירט מיט די באנען אויף צום אוישוויץ, דאזן מין איטס רייט. יעצט אז איך גיי און איך קאל אים אפ, איז די ענטפער געווען, דו דארפסט נישט קומען אויפן באס. איך האב געזאגט, איך הייס נחום ראזענבערג, איך האב געוואלט זאגן ווער איך בין. זאגט ער, דו דארפסט נישט קומען אויפן באס. נוסח סקווער, ס'איז אזא שאנדע, באמת פאר דעם אליין, איך האב אויפגעכאפט, באט פאר דעם אליינס קען איך מאכן יענע סקאנדאל, ער האט דאך לייסענס. נאר דאס ווייסט ער וואס איך גיי עס נישט טון פאר זייער א פשוט'ן ריזן ווייל איך בין געפארן מיין טאטע איז געווען פיר אדער פינף יאר אין פרידוואלד מיין מאמע איז אויך געווען אין די זעלבע צייט אין קאנקורענט אין די זעלבע צייט און ס'איז געווען אסאך סקווערע משוגעים סקווערע שקצים זיי האבן אפגעקאלט דעם באלעבאס ער זאל מיך נישט לאזן פארן דער באלעבאס מיט די ארבייטער פלעגן מיר זאגן ווייל איך פלעג אראפגיין דעם לעצטן סטאפ פלעגן זיי מיר זאגן אונז וויל מיר זאלסט קומען ווייל אונז האבן נישט קיין שום אבדזשעקשאן צו דיר. און חוץ פון דעם זיין געלט איז אזוי גוט ווי יעדנס געלט, האב איך געזען אז דער באלעבאס איז א נארמאלער מענטש, אז ער האט משוגעים ארום און ארום, און ס'איז דאך אלץ אזוי, א געמאכטע מכשפה איז ארגער ווי א געבוירענע מכשפה, געבוירענע מכשפה קענסטו פארהאנדלען, מיט א געמאכטע מכשפה ביסטו אויף צרות. סאו איך טריי אויכעט נישט צו נעמען מענטשן וואס האבן משוגענע ארבייטער און זיי האלטן רעספאנסיבל, באט איטס נאט רייט, ספעשעלי נישט אין די ניין טעג. נאך דא יעצט אין מאנסי, כ'בין אין בית החיים, כ'האב געזאגט אפאר קאפיטלעך תהילים'ס. פאר תשעה באב, עניוועי, קומט צו מיר צו איינער, ער זאגט ער איז א תופס ישיבה, ער פירט א ישיבה, און ער זאגט מיר, כ'וויל אייך עפעס זאגן, איך געדענק אייך נאך פון די יונגע יארן, איר האט געזאגט אזאלכע ווארעמע שיינע דרשות אויפן האטליין, איר זאגט נאך היינט אויך, איך הער אייך אויס, נאר, אינטערעסאנט, אונז האלט מיר די מחנכים אז אייך קומט די קרעדיט פון די העלמעטס אויך, הגם די גאווערמענט פארלאנגט מען זאל גיין מיט די העלמעטס, ס'איז א סעיפטי דעווייס, אבער איר קענט דאך אונז, אונז גייט דאך די גאווערמענט אזוי, וויל איך באגערט, עניוועי. היינט נישט דא א יונגל וועסט זען אן א העלמעט אדער א מיידל? זאגט ער אונז האבן שוין געהאט אפאר מאל אסיפות אין חינוך אונז וויל מיר צייגן אז מען האקט אריין אין די קינדער זענען זיי קולט און איינע פון די באווייזן איז פאר אסאך יארן צוריק האט ר' נחום גערעדט העלמעטס העלמעטס ער פלעגט עס רופן העלמעטס רב ער איז געווען א געלעכטער אין שטאט וועלכס יונגל איז געגאנגען מיט א העלמעט היינט איז נישט דא א יונגל וואס גייט אן א העלמעט. אויסער דעם וואס עס סעיווט לייווס, באט דער עולם האט זיך אויסגעלערנט מען דארף פאלגן, סאו כ'האב הנאה אבי ס'טוט עפעס אויף. יעצט, ס'איז דא איינער האט מיך אפגעקאלט און ער האט מיר געזאגט אז ער איז אין א באנגעלאו, פרומע מענטשן, נאר ס'איז דא מאמעס וואס זיי נעמען די קינדער צו שווימען, איז זיי נעמען מיט בחורים, ס'הייסט יונגלעך פון צען עלף יאר, קודם דארפן זיי נישט האבן א לייף גארד, און נאכדעם קענען זיי וואטשן זאלן נישט טון זאכן וואס מ'טאר נישט, ווייל יעדער איז היינט עוועיר, אבער ס'איז דא א פראבלעם. צו דאס איז מותר להלכה צו נישט, זאג איך אים ס'איז זיכער נישט מותר, ס'דא תשובות אין די אחרונים ס'איז דא רב וואזנער איז אויף דעם א תשובה אז מ'זאל נישט נעמען א קינד פאר זיין פלאץ וואס איז נישט צניעות'דיג, ס'איז אויך דא טיטשערס וואס פרויען זענען טיטשערס זאגן זיי מ'זאל נישט נעמען ווייל ביים קינד בלייבט פונקט אזוי ווי די אלף בית בלייבט אין אים בלייבט די אלע הסתכלות אסורות ווייס נישט וואס, זיין שוועסטער געט זיך דארט א נעם אראפ דעם בעדינג סוט, די ווייב. נעמט זיך אראפ דאס, ער לייגט זיך ארויף די בראז, ער טוט, דאס קינד דארף נישט זען די אלע זאכן, יו וויל בי סורפרייזד וואסארא זאכן א קינד געדענקט אלץ פון עלטערן, יו וויל בי ווערי סורפרייזד, שאקט ענד סורפרייזד. ביי יעקב אבינו שטייט, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, זאגט די גמרא, די מדרש, רש"י ברענגט עס, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ. יעקב אבינו האט געוואלט אויסזאגן דעם קץ ווען משיח עט קומען, ונסתלקה ממנו שכינה, די שכינה איז אוועק געגאנגען ווייל דער אייבישטער האט נישט געוואלט מען זאל אויסזאגן ווייל ווען מען זאגט ווען אויס וויפיל טויזענטער יאר עס וועט נאך נעמען ווייס איך נישט צו איין איד וואלט נאך געבליבן אויף די וועלט, אונזער גאנצע כח וואס אונז האלט מיר זיך איז נאר ווייל מען האפט. ואחכה לו בכל יום שיבוא, ס'וועט קומען א ישועה כללית, א ישועה פרטית, ווען אונז וואלט מיר געוואוסט אז אונז מאך מיר היינט קינדער און חלילה משיח וועט נישט קומען נאך הונדערט יאר ארום, ווי וואודענט גאו טרו אלל דיס, די גאנצע איז די רעי אוו האופ, די שטיקל האפענונג וואס אונז האמער, היינט מארגן וועט דער אייבערשטער קומען מיט משיח'ן און מען וועט אונז אויסלייזן. רבותי, איך האב געוואלט זאגן אנדערע שיעורים, ונסתלק ממני, איך האב געטוישט, איך וויל ענק זאגן וואס איז געשען די לעצטע צוויי וואכן. מען האט מיך געטראפן, די גרויסע מחנכים האבן מיך אפגעווארט, זיי האבן מיך געטראפן, זיי ווילן מיט מיר רעדן. איך האב זיי מסביר געווען, אין הויז קען איך קיינעם נישט אריינלאזן, ווייל איך האב מורא עטס וועט מיך טאטשן. איך קען נאר רעדן מיט ענק אין די גאס. ס'איז דא אסאך גארטענעס, ס'איז דא די שעפער גארטן, ס'איז דא קעגן איבער ראבערטא קלעמענטע בעיסבאל פיעלד, ווי דו ווילסט. אין די גאס קען איך מיט דיר רעדן, נישט אין די גאס קען איך מיט ענק נישט רעדן. כ'בין זייער פארשעמט, נאר כ'האב יעדן אין דר'ערד. כ'האב געזאגט ווען מ'האט מיך פארשעמט ברבים איבער די גאנצע וועלט מיט אלע צייטונגען האט אויך קיינער זיך נישט אנגענומען. כ'האב נישט געזען איינער זאל ארויסקומען מיט א בריוו בעק דעיטעד אז ער האט דעמאלטס געשריבן אז ער איז מוחה אויפן בזיון פון א מענטש פאר גארנישט. סאו עטס האטס נישט קיין דרך ארץ פאר מיר, איך האב נישט דרך ארץ פאר ענק. מ'זאגט אויף ענגליש פילינגס אר מיוטשועל. באט עניוועי לאמיר גיין יעצט ווייטער. ס'איז נישט דא אין דעם קיין ענין פון לא תקום ולא תטור, ווייל איך טוה עס נישט וועגן דעם, איך טוה עס נאר פשוט ווייל ס'נישט איך זאג בארג כ'בארג דיר נישט היינט מיין האק ווייל דו האסט מיר נעכטן נישט געבארגט, איך זע עטס האט נישט דרך ארץ פאר מענטשן סאו איך דארף פאר ענק אויך נישט האבן דרך ארץ. יעצט, ס'טרעפן מיך עטליכע מחנכים פון אנדערע מוסדות און זיי זאגן ר' נחום אכן נודע הדבר ס'איז אמת וואס איר האט גערעדט וועגן דראגס, מ'האט געלאכט צו נאכט מ'האט אין אלע צייטונגען געשריבן אויף פארוואס דארף מען ציילן ביי מנין הושיעה את עמך. מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס, דרעק, סאטמארע דרעקס, עטץ האטס געוויסט אז ס'איז דא? פרעגן מיך יעצט די מחנכים וואס קען מען טון? האב איך זיי געזאגט צוויי פוינטס, נאמבער וואן, איך בין נישט קיין לייסענסד מחנך, ממילא האב איך נישט קיין שום רעכט ענק צו געבן הדרכה, ווייל עטץ מיינטס אז איך בין א לייסענסד. דערווייל בין איך נישט. סאו הא למשל על דבר דומה, אזוי ווי די אלע דרעקישע רבנים וואס האבן געגעבן יעדן איינעם עדווייס אין אלע מקצועות שבתורה, סעקשועל אביוז, און וויאזוי מען צוקריגט זיך און מען צוטיילט זיך מיט די ווייב, און וויאזוי מען מאכט אז יענער זאל אהער טון און אהין טון. איר פארשטייט וואס איך מיין. איך בין נישט משועבד צו קיינעם, ברוך השם, איך לאך פון יעדן, אבער ליגעל עדווייס טאר איך ענק נישט געבן. אבער סוף כל סוף איך בין נישט א ליגעל מענטש מיט לייסענס פאר די זאך. אדווייס פאר סעקשועל אביוז בין איך געגאנגען אין סקול זיך צו לערנען, באט דא איך האב נישט די רייט אפראוטש טו איט. כ'האב נאר מיין אפראוטש וואס איך טענה פונקט אזוי וויכטיג וואס איז צו לערנען מיטן קינד שמע ישראל השם אלקינו השם אחד ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מ'טאר נישט טראכטן וואס מ'טאר נישט, מ'טאר נישט קוקן ווי מ'טאר נישט, די אלע זאכן איז זייער פיין און ס'איז זייער הייליג, אבער צו דעם מוז מען צולערנען דעם גאנצן ענין פון דראגס. שרייען מיר די מחנכים, כ'וויל דיך עפעס פרעגן. דו ווייסט די וועלט שטייט אויף דריי זאכן, אויף קנאה, תאווה, כבוד. יעצט, קענסט לערנען צו איינעם וויפיל דו ווילסט אז מען טאר נישט האבן קיין תאווה, באט למעשה שטעלט זיך אים די זאך און ער האט תאווה. זאג איך אים ניין. לאמיר דיך אויסהערן. ווען ער האט שוין צוגעוואוינט אזוי א לאנגע צייט און ס'שטעלט זיך אים שוין, קענסטו שוין רעדן צום דופן. האט איינער אמאל מסביר געווען, מ'האט אים געכאפט גיין צו אזוינע, און איך האב געקענט זיין ווייב, זאג איך אים, איך פארשטיי נישט, דיין ווייב איז אזא שיינע, וויאזוי ביסטו געלאפן צו אזא מיסע גראבע מויד? זאגט, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך בין נישט געלאפן, געלאפן איז דער פוץ, און מיטן פוץ קענסטו נישט רעדן לאגיק. אז דו ביסט אאוט אוו קאנטראל קענסטו שוין נישט רעדן לאגיק, דעמאלטס ביסטו פיניש. וועגן דעם ווען מ'איז מחנך א קינד פון אנפאנג איז מען א מחנך. קליינערהייט אויס, זאלסט נישט טאטשן קיין דראגס, זאלסט נישט טאטשן די אלע זאכן, ווייל ס'נעמט דיך אראפ פון וועג, ס'ברענט אויס דיין מח, און עט די ענד אוו די דעי גייסטו האבן גרויסע צרות. דאס איז וואס אונז מוז מיר וויסן, ענד ווי העוו טו בי אוועיר אוו אלל דעט, און דאס איז וואס איך טריי ענק מסביר צו זיין, אונז מוז מיר אנהייבן מחנך זיין די קינדער אין אזא סאבדזשעקט וואס אונז האמיר אפילו נישט צו א גרויסע ידיעה, ביקאוז אמאל איז עס אויך געווען אין אונזערע קאמיוניטי, האב ענק שוין געזאגט, געווען דא איינער א ראביי, וואס דער רבי האט אים געלאזט רופן און האט אים געזאגט תשכ"ח מיין ישיבה איז אינפעסטעט מיט דראגס, סוף איז געווען אז דער רבי איז געפארן אויף פלארידע, ער האט געזאגט ווען דער רבי וועט צוריק קומען וועל איך האבן פאר אים אלע אינפארמעישן וואס מען דארף, איז דער רבי געפארן אויף פלארידע, צוריק געקומען, געכאפט א סטראוק און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א בוידעם. סא דאס וויל איך ענק מסביר זיין, אונז האמיר נישט קיין אנדערע תכסיסי מלחמה צו דעם נאר דעי איינע תכסיסי מלחמה, צו רעדן מיט די קינדער, און אזוי ווי רשי זאגט, געווען צוויי דאקטוירים וואס האבן געווארנט, איינער זאגט אז זאלסט נישט שלאפן וואו עס איז קאלט און זאלסט נישט עסן דאס און יענץ, און דער אנדערער זאגט אים זאלסט עס נישט טון ווייל דו'סט שטארבן אזוי ווי יענער איז געשטארבן, איז דער צווייטער ווארנט מער ווי דער ערשטער, אזוי זאגט רשי בפרשת אחרי מות שני בני אהרן, זאלסט שטארבן אזוי ווי די קינדער פון אהרן זענען געשטארבן, איז למעשה מען דארף גיין אין די שפיטעלער מיט די קינדער און מען דארף זיי ווייזן וויאזוי ס'זעט אויס אז מען איז אויף דראגס און מען שטארבט. ווען ס'שטארבט איינער וואס ער איז געשטארבן פון דראגס, איז די ערשטע זאך וואס מען דארף טון איז, מען מוז שוין לויפן אלע קינדער צו די לוויה און זאגן, קינדערלעך, דעס קומט פון דראגס, איר ווילט אויסזען אזוי ווי ער, שטארבן ביי די פערצן, פופצן, זעכצן, זיבעצן, אכצן, אזוי זעט מען אויס, און מען דארף זיי אפילו ווייזן די טאטוס, אזוי ווי ס'איז געווען דא איינער וואס האט געהאט צלמים, מען דארף אלעס ווייזן פאר די קינדער ווי ווייט מען פארט אפ פון דעם, אז מען געוויינט נישט צו די קינדער צו אלקאהאל, זענען זיי אימיונד אז זיי נעמען נישט קיין אלקאהאל, וועגן דעם זאג איך. מען זאל נישט האבן אינדערהיים קיין אלקאהאל, און די אלע זאכן קומען נאר פון חינוך, חינוך איז דאס איז די וויכטיגסטע זאך, רעדן מיט די קינדער, איך האב געהאט א מומע וואס האט געלערנט אירע קינדער, ס'האט געהאט שווערע קינדער, האט זי אלץ געזאגט, קינדערלעך איך רעד צו ענק, איך רעד צו ענק, עס גייט נישט אריין, האבן זיי אנגעפאנגען צו וויינען, מאמי דו ווייסט נישט, ס'גייט יא אריין, דו מיינסט ס'גייט נישט אריין, אונז זעמער נאך יונג, האבן מיר נאך א יצר הרע, גליטשן מיר נאך אמאל. מאל, אבער עווענטשעלי וועט קומען א טאג ווען אלע דיינע זאכן וואס האסט אריינגערעדט אין אונז, ס'וועט זיך אויפוועקן. און אזוי איז טאקע, זי האט איבערגעלאזט פיינע וואוילע קינדער מיט אייניקלעך, מען דארף רעדן מיט די קינדער, און די מלמדים וואס זיי פארשטייען נישט צו דעם, זאלן נישט רעדן דערפון, מען זאל ברענגען ספעשל, די גאווערמענט שיקט ארויס, אין יעדע פאבליק סקול איז עס דא, איך האב איינגעפירט אז ס'זאל זיין ווידיאו קעמערעס ווייל ס'איז דא אין פאבליק סקול, נו, איך וויל איך ענק פרעגן, ווי העט מען ענק נישט שיקן מחנכים? אה, עטס האטס מורא ווייל ער האט נישט קיין בארד, אה, וועגן דעם. כ'האב געטראפן די וואך אין בארא פארק א איד וואס ער איז א געווען א טיטשער אין סאטמאר, איך האב אים דערקענט פון סטאקטאן סטריט פון איבעראל, פרעג איך אים אר יו די סעים מען? זאגט ער יא, קיצור מ'האמער גערעדט, ווי ספאוק אווער א קאפ אוו קאפי, מ'האמער גערעדט אינטערעסאנטע זאכן, דערציילט ער מיר אז די טיטשערס פלעגן נישט קומען באצאלט, און ער האט זיך באקלאגט פאר מוזשייער רב, מוזשייער רב איז דעמאלטס געווען דער מנהל. זיך באקלאגט אז מען באצאלט אונז נישט, האט די רבי געפרעגט פאר די מלמדים באצאלט מען יא? האט מוזשייער רב געזאגט יא פונקטליך יעדן חודש, בקיצור האט עס דעם רבי זייער וויי געטון, זאגט ער הער וואס איך זאג דיר, מען זאל אנהייבן צו באצאלן פאר די מלמדים, איך וויל יעדער מלמד זאל באקומען א טשעק בזמנו, און אינעם זעלבן טאג בו ביום זאל מען באצאלן פאר די טיטשערס, בקיצור פרעגט ער אים זאג מיר, דער רבי פרעגט אים, דער רבי האט געפרעגט מוזשייער רב אויף אים, ער איז משלנו? ער פארשטייט אונזער שפראך? רופט זיך יענער אן מיט א ברייטקייט, זיכער פארשטיי איך ענקער שפראך! פרעגט אים דער רבי, וואו זענט איר געבוירן? זאגט ער, אויף מערטל קארנער בראדוועי. פרעגט ער אים, אייערע עלטערן? זאגט ער, מיין מאמע איז אויך אן אמעריקאנער, מיין טאטע זענען אלע געבוירן מערטל קארנער בראדוועי. פרעגט אים דער רבי, ווי אזוי האט איר אייך געהאלטן אידיש? זאגט ער, רבי, איר ווייסט דא געווען חבד, ליבאוויטש, ליבאוויטש האט אונז געהאלטן מיט אלע פיטשיווקעס. סא, בקיצור דער רבי האט אים געזעגענט און ער איז ווייטער געגאנגען, און ער איז היינט אויך א טיטשער זאגט ער, אונז האבן מיר אפילו נישט געוואלט הערן ענגליש, און מיר נאך גיין יעצט הערן וועגן דראגס? קומען א פארשאלטענע צייטונג דער איד דער בלאט מיט נייעס באריכטען, אין מאנסי איז דא א שאפערס מעיווען אויך, איך ווייס ווי עס הייסט, נישט א סטאר, עפעס א מאגאזין, האבן זיי אויף מיר ארומגעשריבן, אה, פארוואס דארף מען ציילן ביים מנין הושיעה את, מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס, וברך את נחלתך דראגס, האב איך געזאגט הוי שי יו, שי איז אן דראגס און יור אן דראגס, ס'איז א חרבן וואס ס'גייט פאר. סאו די זעלבע דארף מען יעצט אנהייבן צו לערנען א נייעם סאבדזשעקט אין חדר, עז טיים פראגרעסעס, פאר ס'איז געווען א פראבלעם אין קאט שארטס האט מען נישט געמוזט לערנען וועגן קאט שארטס, ווייל ס'איז נאכנישט געווען דער פראבלעם, ס'איז געווארן א פראבלעם, האט זיך אנגעהויבן א נייע זאך, און דאס איז וואס חינוך איז אלל אבאוט, יו העוו טו מאוו אלאנג מיטן עולם, מיט די נסיונות פונעם דור, און מיט אלע צרות וואס עס גייט פאר, ווען נישט איז עס נישט קיין חינוך. זאגן מיר די מנהלים, ר' נחום איז געווען גערעכט, מען האט ווען געדארפט אייך אויסהערן, זאג איך אים עס איז א שאד, דאנט קריי אווער ספילד מילק, איך בין גוט געפארן ברוך השם, עטץ נישט, באט וואט אר יו גאנא דו נאו, מען מוז מאכן א צימער אין יעדן חדר פאר א פראפעשענעל וואס פארשטייט צו דראגס. מען דארף ארום גיין אין אלע חדרים לויט די קינדער'ס אנדערסטענדינג, מיט דראגס איט סעלף, גאווערמענט געט נישט דראגס אויף דעם, זיי געבן ארויס דראגס, נישט די עכטע, זיי געבן ארויס עס זעט אויס פונקט ווי די עכטע, און אויסלערנען די קינדער האו, וואט, ווען ענד ווער, ווייל טאמער נישט, הע הע, ס'איז די ענדע פון נישט אידישקייט, ס'איז די ענדע פון מענטשליכקייט, די חברה ווערן אויס מענטשן, איך האב געטראפן איינעם פאריגע וואך, עס האט מיר אזוי געוויינט, ער איז א היימיש אינגעל נעבעך אויף דראגס געווען, און איך האב געטרייט צו רעדן צו אים, איך האב גערעדט צו זיינע עלטערן, ער האט זיך אויסגעלאכט. ער זאגט מיר אויב בין איך הער דיך דעמאלטס אויס האנדל איך שוין דערין פינף זעקס יאר, האו קען איי עווער געט אוט אוו איט, איים נעווער גאנע געט אוט אוו דיס. און ער זאגט אז דאס וואס מענטשן רעדן זיך איין אז מאריוואנע דזשאסט קאנטראלס א ליטל די ברעין זאגט ער איטס נאט טרו, איט מעיד מי דו א לאט אוו טינגס וויטש איי נעווער וואלד האוו דאן ענד איי קעים טו וועיר איי קעים טו סאטש א פאזישאן ביקאוז איי דיד נאט האוו די רייט דיסיזשאן אין מיי העד. די גמרא זאגט שיכור אל יורה, א גלעזל וויין מאכט דיך אינגאנצן משוגע? ניין! דעסוועגן דאך, דו האסט שוין נישט די רייט, ווען מען טרינקט א רביעית האסטו שוין נישט די רייט קאנסעפשאן אין יור מיינד. סאו לאמיר נישט אביוזן דראגס, און לאמיר אנהייבן זיך צו שטעלן אויף די פיס. באמת נישט געגלייבט אז ס'וועט קומען אמאל אזא מצב אז אין אלע ישיבות און תלמוד תורה'ס האט זיך עס אריינגעכאפט. דער מלמד זאגט מיר נאך מער, אין קעמפ איז זייער עלול מ'זאל פארכאפט ווערן, פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער קודם ווייל ער באהאלט עס ערגעץ א בוים, ער האט א בוים און ער לייגט עס דארט ערגעץ ארויף און ער ווייסט שוין ווי ס'איז, ער דארף עס נישט האלטן ביי זיך אין קעמפ. און די צווייטע זאך איז נאך ארגער פון אלע, גייסט אריין אין וואלד, פארייכערסט עס, די סמעל סטעיס אוט דער, ביי די טיים איט קאמס אינטו קעמפ איז עס דיילוטעד און ס'איז א חורבן עולם. איך האלט אז מ'דארף נעמען פרייוועט משגיחים אין יעדע גרויסע קעמפ, זיי זאלן ארבעטן פאר די גאווערמענט, און טאמער א קינד שטופט ארום דארטן דראגס, דארף מען אים פשוט איינזעצן אין דזשווענייל דעלינקווענסי אר וואטעווער איט איז באט דאונט לעט דיס גאו אן קאוז יור טשיילד איז אין סכנה דאס האב איך מסביר געווען אין א קעמפ קען איין שלעכט פארפוילט אינגל אלע קינדער אראפפירן פון ריכטיגן וועג. יעצט ס'דא א מעשה אין ארץ ישראל אז ס'דא דארטן א רעסטעראנט מיט א הכשר פון רב רובין און מ'איז געווען דארט אפן תשעה באב ביינאכט און מ'האט דארטן געגעבן צו עסן וואס א פרוי האט געגעסן, רב רובין האט אראפ גענומען דעם הכשר, יעצט טוט זיך א גאנצע זאך אז זי זאגט זי איז געווען א שוואנגער פרוי, זי איז אריין געקומען האלב פאר'חליש'ט און אזוי ווייטער, יעצט למעשה דאס אלעס איז מיר נישט אינטערעסאנט ווייל איך האב מיר מיין אייגענעם צוגאנג צו אלע זאכן, און מיין צוגאנג קומט פון דעם וואס איך בין א עמך מענטש און איך זעה וואס גייט פאר אין די גאס, יעצט איך האב אמאל געארבעט, איך האב געזאגט א שיעור אויף זיבן און צוואנציגסטע גאס אין מאנהעטן, געזאגט א שיעור אפשר צען יאר, אנדערטהאלב מאל דורך געלערנט שס און איך האב געלערנט מיט תוספות אויך, און מען האט באצאלט פאר די אינגעלייט אז זיי זאלן קומען. א שעה פריער צו די ארבעט זאלן קענען אויסהערן מיין שיעור. ויהי היום, ס'איז געווען אזא ווי יעצט א תשעה באב, און א אינגערמאן איז ארויסגעקומען פון א טרייפענעם סטאר, א רעסטעראנט, און ער האט זיך געקויפט צו עסן, און ס'איז אזוי געשען אז ויהי כאשר אך יצא יצא יעקב ויבא עשו. קיצור, זאג איך דעם אינגערמאן, מיין טייערער חבר, פארוואס ביסטו געגאנגען עסן א טרייפענעם רעסטעראנט קודם, איז דאך היינט תשעה באב, ס'איז א תענית, און חוץ פון דעם קומסטו צו גיין אין א טרייפענעם רעסטעראנט. גיי אריין אין סטאר קויף דיר א קאטעדזש טשיז און א קריעם עפעס, איך וועל דיר זאגן דעם אמת ביסט הונדערט פראצענט גערעכט צו תשעה באב ס'איז א מורא'דיגע יומיד איך פיל נישט אז איך קען עס אדורך טראגן מיטן פאסטן איך האב נישט געוואלט פאר מיין ווייב ביליג מיך מאכן אז איך עס תשעה באב האב איך עס באהאלטן דעם מין אינגעלייט באהאלט פון ווייב אז זיי וואוינען מיט אנדערע אויך, געווענטליך ווייזן זיי נישט ארויס פאר די ווייב אז זיי האבן ערגעץ אנדערש א בויפרענד אדער א גערל פרענד אדער עפעס אנדערש אין א מקווה ערגעץ, איז למעשה האט ער געקלערט ער איז געווען זייער הונגעריג, זיין הארץ איז אביסל שוואכער געווארן און ער גייט אריין ער פרעסט זיך אן, וואס הייסט ער האט געקויפט אויף אנצופרעסן, שוין איז פון דעמאלטס האב איך געמאכט א נייע זאך, כ'האב שוין געזאגט אויפן אינטערנעט אסאך מאל און אויפן. וואטסעפפ, איך האלט אז אפילו אין ווילימסבורג און אין בארא פארק מוזן זיין אפן אלע תעניתים א חוץ איין תענית יום כיפור ווייל מען טאר נישט מחלל זיין יום כיפור ס'איז אזא הארט ווי שבת איז נאך הארט טאר מען נישט עפענען א סטאר באט אדער דען דעט ביי אלע תעניתים דארף זיין אפן א כשרע סטאר אלע עס געשעפטן זאלן זיין אפן איי זיי וועלן נישט מאכן גענוג פרנסה און ס'לוינט זיך זיי נישט נו הער אויס מוזט דיך דאך רעכענען מיטן ציבור אויך וואס טוט א מענטש אז ער האט נישט וואס צו עסן ווי העט ער עסן? ס'איז זייער א וויכטיגע זאך דאס, כדי א איד זאל נישט נכשל ווערן מיט טרייפות. על כל פנים, וואס איך וויל זאגן איז, איך האלט אז ס'איז גוט אז די סטאר איז געווען אפען, אז מ'האט געגעסן איז גוט, און רב רובין דארף נישט אראפנעמען דעם הכשר, ווייל נישט דעם באלעבאס האסטו געכאפט עסן, דו האסט געכאפט אז ער איז געווען אפען פאר אנדערע מענטשן, סאו וואט? איי דאנט סי די עוולה דערין, ער ווייסט אז מענטשן פארלאזן זיך אז ער איז אפען, און ער געט צו עסן, און נישט יעדער ווייסט אז ס'איז דא א זאך ווי תשעה באב. אפילו ווען יא איז ער נישט אינטו איט, סא דערס ריעלי נאטינג ראנג, און איך וויל נאכאמאל רעדן וועגן דעם, איך וויל עלעבארעיטן נאכאמאל און נאכאמאל, אין יעדן סטאר אין יעדע שטאט מוז זיין א סטאר אפן סאו מ'זאל קענען קויפן כשר'ס, כ'האב געלאכט א גוט שבעה עשר בתמוז, האט מיך אפגעקאלט א סטאר קיפער אז ס'אריינגעקומען אפשר הונדערט מענטשן קויפן צו עסן, הונדערט מענטשן, יעדער האט געזאגט איך קויף עס פאר די גויטע פאר די קלינינג לעידי. סאו דעטס אלל יור קאנסערן, דו דארפסט נישט וויסן, דו דארפסט יענער זאל דיר באצאלן און דו זאלסט יענעם פארקויפן כשר'ס, צו עס האט צו טון מיט א קלינינג לעידי צו נישט מיט א קלינינג לעידי איטס נאט יור ביזנעס, און דאס זאלסטו געדענקען, און איך וויל עס זאגן כדי דער עולם זאל וויסן, ווייל לעצטנס אסאך מאל פיל איך איך בין אזוי ווי א צובראכענע רעקארד פלעיער, עס קומט א תענית הייב איך אן נאכאמאל מעורר זיין, נאכאמאל מעורר זיין, נאכאמאל מעורר זיין, קודם דו ביסט דאך נישט רב פון שטאט, און צווייטנס וואס טוט עס אויף, לעצטנס זעה איך אז עס טוט אויף זייער אסאך, כ'געהאט די וואך אליינס. פארן תענית, פיר מענטשן, איינער זאגט כ'האב אנגעהויבן צו ליידן אויפן הארץ, ער האט געהאט א שטיקל הארץ אטאקע, איינער האט געזאגט ער האט א שטיקל סטראוק, איינער האט געזאגט ער האט באקומען הויעך דייעביטיס, און זיי פרעגן מיך צו זיי מעגן טאקע, כאטש איך זיי האב מיין גאנץ לעבן געפאסט, מעגן זיי עסן, זאג איך נישט דו מעגסט עסן, דו מוזט עסן, עסט נישט עסן ווערסטו עובר אויף א לאו, שמרתם מאוד לנפשותיכם, ביסט א רוצח. ביסט א הורג נפש פון די גאנצע משפחה, יעדער איינער וועט ווערן דיין ווי מען זאגט מ'עט דיר נאכלויפן און מ'עט דיך וואטשן, נא נא נא נא דאונט דו איט, דאונט דו איט, איך ווייס מיינע עלטערן זאלן רוען אין לעכטיגן גן עדן סיי מיין טאטע סיי מיין מאמע זיי האבן געהאט שווערע צוויי דריי יאר צום סוף, די מאמע האט נישט געהאט מיין א יאר, די טאטע האט געהאט שווערע צוויי דריי יאר, און ס'טוט צו צונעמען א גאנצע משפחה, נאר וואס? אונז זעמער דאך וואוילע קינדער געווען און אונז האמער נישט געקוקט דערויף, מ'האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט. מיין ברודער פלעגט מיך אלץ צוקאלן פאר ראש השנה, יום כיפור און סוכות, נו נו נו, איך מיין ווי, ווער עט זיין ראש השנה יום כיפור? ס'הייסט ווער? דער זעלבער באשעפער וואס ער זאגט מען זאל דאווענען, ער זאגט מען זאל כיבוד אב ואם, איך גיי זיין, איך קען נעמען עפעס א גויטע מיט א מעשה, זיי קענען קומען ביינאכט נאר בייטאג, דאך לאמיך דיר עפעס זאגן, די גויטע זאלסטו נעמען פאר דיר טאמער עסט אמאל ברויכן חס ושלום, נישט פאר מיין מאמען און נישט פאר מיין טאטע, איך וועל דאס נישט צולאזן, און זיי האבן מיר אלע נאכדעם געזאגט ווי גערעכט איך בין געווען, איך האב נישט געלאזט קיינמאל הפקר מיין טאטן מיין מאמען, ראש השנה קען דאווענען אין פריעדוואלד אויכעט, שטעל דיר פאר ווען מען קען ווען נישט דארטן דאווענען וואלט דאך די סקווערע רבי נישט משוגע געווען אנצוצינדן א מענטש, ער האט דאך אנגעצינדן א מענטש און געוואלט הרג'נען ווייל מען קען דאווענען, ווען מען קען נישט טוט ער עס נישט. דעם ראטענבערג. סאו וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז טאמער דער אייבישטער שענקט עס דיר, למשל מיין טאטע זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן איז שוין געווען ווען ער איז אוועק ניינטי סעווען און א העלף, עטס קענטס נישט אסאך מענטשן וואס זיי לעבן ביז אזא עלטער, און ביז א יאר צוויי פארדעם איז ער געווען ביים פולן זינען, געזאגט א גאנצן טאג תהילים אויפן בעט, און די מאמע אויך געווען ביז א יאר פאר זי איז אוועק איז אויך געווען ניינטי סיקס, סאו דער אייבישטער געט דיר א מתנה און ער וויל זען צו דו ביסט מקיים כיבוד אב, פארוואס געט אונז דער אייבישטער א מתנה, ווייסט פארוואס? כ'על ענק זאגן פארוואס, די גאנצע זכות וואס עשו האט אין דעם גלות וואס ער קען קאפען און שטויסן און אויסבלוטיגן יעקב'ן איז זיין כיבוד אב, ער האט מקיים געווען כיבוד אב, זאגט דער אייבישטער איך האב אים געגעבן ער זאל מקיים זיין אונז, ווען אונז האמיר די מצוה וואלט מיר אויכעט געטוהן פונקט די זעלבע. זאגט דער אייבערשטער ווייסטו וואס איך וויל זען? כ'וועל מאכן ענקער עלטערן זאלן לעבן לאנגע יארן, און צום סוף וועט זיך אנהייבן א מעשה, און ער וועט קראנק ווערן, עמיר זען ווי עס וועט אלס גיין, עמיר זען צו דער טאטע צו די מאמע אים שטארבן אין ווען אליינס, קיינער זאל נישט וויסן, נישט דא היינט אזא זאך, יעדער טוט, און טאמער קען מען נישט אליינס, ס'איז דא פרויען וואס זיי טוען דאס, און ס'איז דא מענער וואס זיי טוען דאס, דאס איז א געהעריגע פרנסה, איז במילא איז ברוך השם אונז פעסט מען די טעסט, אבער דאס איז אויב דער אייבערשטער גיבט עס דיר. פאר א פרעזענט ער וויל זען האו יו גאנא ווארק האו יו האו יו גאנא דיעל וויט איט, אבער אז ס'קומט אליינס, דו גייסט דיך משוגע מאכן אליינס דיר צו נעמען צרות? האסט געפאסט? האסט געכאפט א סטראוק? פייגערן זאלסטו! נישט א סטראוק זאלסטו כאפן, נאר פייגערן זאלסטו! און פון דעם מוזן זיך אנדערע אפלערנען, רבותי מען טאר דאס נישט טון! סאו דאס איז געווארן א נייע זאך אז דער עולם פרעגט מיך, עד כדי כך א רב האט מיר פארציילט, א וואך פאר תשעה באב זאגט ער, א איד האט אים אנגעקאלט און ער זאגט אים ליידער די דאקטער זאגט אז ער האט עפעס מיט די קידניס און טאמער ער וועט פאסטן ער קען די קידניס נישט קיין פראבלעם זאגט ער ווייל ער האט שוין מען וועט אים שוין צושטעלן אן אנדערן אבער ער האט עס נאכנישט יעצט עס דויערט צייט מען דארף דורך גיין צו ס'שטימט די קידניס מיט אלעם בקיצור וויל ער וויסן צו ער זאל פאסטן צו נישט זאגט אים האסט דאך געהערט נחום ראזענבערג זאגט אז מען טאר נישט פאסטן. די, אנטשולדיגט מיר, איך פרעג נישט נחום ראזענבערג קיין שאלות, ביי מיר איז ער א ליידיגייער, איך פרעג אייך א שאלה, איך וויל וויסן וואס איר פסק'נט, זאגט ער בעיסיקלי איז כולם מרועה אחד ניתנו, זיין תורה מיט אונזער תורה איז פון איין באשעפער געגעבן, די חילוק איז אז אונז האמער פיר הונדערט מענטשן די קליפות פון עשו הרשע וואס זיי הייסן רבנים און זיי שטייען ארום אונז און טאמער וויל מען אונז טוהן עפעס א זאך וואס אפילו ס'איז מותר על פי הלכה, קומען די דאגי'ס גראד און זיי הייבן אן צו זאגן, אה, וואס האט ער גע'פסק'ענט? דא, די דאגי'ס זענען דא, יא, די דאגי'ס, זאגט ער, פאר די דאגי'ס האב איך מורא, וועגן דעם נוץ איך נחום ראזענבערג, ווייל ער איז שוין דורך געגאנגען די מלחמה מיט די דאגי'ס, און ער האט געזאגט פאר די דאגי'ס, עטס זענטס דאגי'ס, און איך בין א יומען ביאינג, און ממילא לאכט ער זיך אויס, נוץ איך זיין נאמען, אבער עס איז די זעלבע תורה ביי מיר און ביי אים. איז אויב דו פרעגסט מיך, און עס וועט נישט ארויסגיין אין די גאס, זאג איך דיר זאלסט עסן געהעריג. פרעגט ער איך זאל עסן אזוי ווי יום כיפור, זאגט ער ניין, נחום ראזענבערג זאגט מען דארף עסן געהעריג, דאס יום כיפור איז נאר יום כיפור. שוין, בקיצור, ס'איז א נייע פוסק אין די שטאט, נחום ראזענבערג. די רבנים זענען מסתם גרעסערע תלמידי חכמים פון מיר, זיי האבן נאר איין פראבלעם, זיי האבן דאגיס, און מיינע דאגיס, די ד' מאות איש פון עשו הרשע, די דאגיס האב איך שוין צוריקגעבילט אויף זיי, איז ממילא האב איך הנאה אז איך לייג עס ארויף. און די זעלבע זאך דארף מען וויסן דא אויכעט, דו ביסט נישט בארעכטיגט אונטערצוברענגען דיין משפחה, דו ביסט נישט בארעכטיגט צו טון ווילדע זאכן, ביקאויס דו פאלסט א בורדען אויף דיין פעמילי, אויסער דעם פאלסט א בורדען, פאלסט א בורדען מיט געלט אויך אויף דיין פעמילי, איינער מוז דאס האלטן אין איין פיינענצירן, כ'מיין דאס קאסט אסאך געלט, נאר וואס דער אייבערשטער. דער געט מאן דיהיב חיי יהיב מזוני, אבער זיך ארומצושפילן אליין צו נעמען אייגענע געמאכטע צרות, דאס טאר נישט. שוין, כ'דערמאן זיך אסאך זכרונות, פאריאר בין איך געווען ביי די כותל מערבי תשעה באב, איך האב געדאווענט דארטן שבת, און תשעה באב האב איך אויך דארטן געזאגט קינות, די ספרדים אלע אינאיינעם זענען געזעסן טויזענטער מענטשן, זיי האבן אזא ספעשל נוסח, זיי האבן אזא שיינעם נוסח צו די קינות, געווען עפעס אזוי הארציג. צורייסעניש, די ווינט האט געבלאזן, ס'איז געווען א מחיה, ס'איז געווען אנבעליוועבל, זאל דערמאן איך זיך זכרונות וואס כ'האב געהאט אמאל. יעצט, כ'האב מיך דערמאנט אז דער רב האט געפרעגט דעם יונגערמאן, כ'האב עס פארגעסן פריער צו פארציילן, דער רב האט געפרעגט דעם יונגערמאן, און לאמיר דיך פרעגן א שאלה, נחום ראזנבערג איז נישט קיין רב, פיין, נאו פראבלעם, ספעשעלי יעצט וואלט איך אים געלייגט אין חרם, כ'וויל דיך אבער עפעס פרעגן, יצחק שטערן איז יא א רב ביי דיר? יצחק שטערן דאך א טעראריסט וואס ער לויפט ארום סטראשען אלע רבנים, איך לאז מיך נישט פון אים זאגט דער רב ווייל איך בין פארמעגליך אן דעם שייגעץ, אבער וויאזוי איז דאס אז יצחק שטערן איז יא א רב און נחום ראזענבערג איז נישט קיין רב, און אפי' פרעגט ער ווייטער און די פיליפ משפחה, די חזירים, די מנוולים זאגט ער איך ווייס קלאר אז דאס אלעס וואס ער זאגט איז אמת, די אלע זענען יא רבנים נאר נחום ראזענבערג איז נישט קיין רב, פארוואס? האט זיך נישט אנגעטון שיפ? אשען, זאגט דער רב, ער זאגט דאך דער אמת, ער איז א מער רב ווי די אלע רבנים וואס איך קען, און ער איז קולע אל השערה, ער האט א וועג וויאזוי ממש צו צילן צו די זאך ביי יעדע זאך, ווען ער זאגט א פסק האלט עס אויס סיי על פי שולחן ערוך און סיי על פי מענטשליכקייט און סיי על פי באבאטישקייט און סיי אלץ מציאות. קוק ער זאמלט חכמה, אויף וואס שלאגט ער זיך? ער שלאגט זיך אויף יסודן של דברים, מען זאל נישט אנטאטשן קיין קינדער ווי מען טאר נישט, יעדער האט געוויסט מען טאטשט קינדער, אין יעדע מקווה האט מען געטאטשט, וואס איז געשען אז היינט האט דער עולם באקומען א פחד פון טאטשן קינדער, וואס איז געשען? גראדע דער פחד איז דא, נאר מען האט יעצט איינגעזעצט א זעקס און פערציג יעריגן אינגערמאן וואס ער אליין איז א טאטע פון זעקס קינדער. און ער וואוינט אין בני ברק. ווייל ער האט אויך געהאלטן דאס הענט ביי א קינד. גארנישט קיין קליינע עוולה. ס'איז נאר געהאלטן ביים קינד. גארנישט מען האט. דאס קינד האט גראד געשריגן. היינט ווער ס'טאטשט א קינד דארף מען טראגן אין משוגעים הויז. ווייל דו ווייסט מ'עט דיך איינזעצן. דו ווייסט די חניפות מיט שוחד מיט די רבנים מיט די אלע גראבע חזירים. דעטס דעט. סאו.

און ס'איז בײַ מיר אַ װוּנדער, אַז קײנער האָט נישט געפֿײַט, און ס'איז נאָך אַ גרעסערער װוּנדער, אַז יעדער איז געשטאַנען קעגן אים און נישט געטראָפֿן אַפֿילו אײן רבֿ. מיט דעם קענסטו זען, אַז שטײט אין דער גמרא, װען ס'איז געװען אַ בית־דין צו סנהדרין און יעדער האָט אים געטראָפֿן חײבֿ, גײט ער אַרױס זכאי. װאָס איז דאָס? װיאַזױ קענסטו דאָס פֿאַרשטײן? ווען ס'דא, לאמיר זאגן, צוויי און זיבעציק און רוב האבן אים געטראפן חייב, הרג'ט מען אים. רוב האבן אים געטראפן זכאי, איז איז ער זכאי. יעדער טרעפט אים חייב, ווערט ער זכאי. די תירוץ איז, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי דא, ס'איז געווען אריינגעריסן ביי יעדן. ס'איז געווען אריינגעריסן ביי יעדן, ביי יעדן רב, ביי יעדן רעבן, ביי יעדן מלמד, ביי יעדן מגיד שיעור, ביי יעדן עלטערן בחור, ביי יעדן טאטן, ביי יעדן זיידן, ס'איז געווען אזא חורבן. ממילא אז יעדער זאגט חייב איז א סימן יעדער איז פארכאפט דערין און ער איז זכאי. האהא. א מורא'דיגע פשט וואס כ'האב מחדש געווען. א גוטן ערב שבת פרשת ואתחנן, א גוטן און א פרייליכן שבת שבת נחמו, ענד פליז וואטש וואס עטץ טוטס, מען זאגט אויף ענגליש איף יו קענט ביהעיוו יורסעלף טריי טו סטעי אוט אוו טראבל פליז, שקויעך, כל טוב.